פאר פורים פרשת זכור ווייל ס'דארף זיין כי היכי דליקדם זכירה לעשיה, זיין זכירה לעשיה איז די טייטש איז אז מען זעט אז זעט מען פון פשט אין די גמרא אז יעדע פורים דארף א זכירה פריער, מען דארף א הכנה פריער, נזכרים ונעשים, פאר ונעשים איז נזכרים ליינט מען זכור און דארף מען דארף א הכנה, באקאנטע באקאנטע ווארט פון בית אהרן.

זאגט דער ווילנער גאון אזוי, אז עס שטייט א פסוק יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, זאגט ער אזוי אז עס שטייט אין חזל, ס'איז דא א מדרש, אז פארוואס הייסט דער סכין וואס ביי עקידת יצחק הייסט עס מאכילת, ויקח את המאכילת לשחוט את בנו, מאכילת, ס'הייסט נישט מאכילת, פארוואס הייסט עס מאכילת? זאגן חזל, ווייל ישראל אוכלים מתן שכרה, ווייל כלל ישראל עסט מתן שכרה, עד היום עסט מען פון די שכר פון די עקידה, דערפאר הייסט די מעסער מאכילת, ווייל מען עסט עד היום מתן שכרה. פרעגט די ווילנער גאון, אז די גמרא זאגט דאך שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, זאגט די גמרא אין קידושין ל ט, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, און שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, איז ווי קענסטו זאגן אז מאכילת אז אוכלים מתן שכרה, אוכלים מתן שכרה איז דאך שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. זאגט די ווילנער גאון אזוי אויפן עקידה אויף דעם איז טאקע נישטא קיין שכר אויף די וועלט אויפן עקידה און דאס וואס איז שכר אוכלים מתן שכרה זאגט ער איז אויף די דרײַ אויף דעם וואס איז געווען די הכנה פארן עקידה דרײַ טעג ביום השלישי איז דאך געווען די עקידה אבער די הכנה צוויי טעג פריער אויף דעם קריגט מען שכר טייטשט די ווילנער גאון יחיינו וואס מען לעבט היינט איז מיומים פון די צוויי טעג פארן עקידה ווייל ביום השלישי וואס ער האט געמאכט אין די דריטע טאג די עקידה אליין יקימנו ונחיה לפניו נאר די שכר אויף יענע וועלט אבער יחיינו א איד גרייט זיך יא ער גרייט זיך די ער גרייט זיך צו א כלי צו דעם גרויסן הייליגן טאג אויף דעם יחיינו אויף דעם איז די שכר

די גרויסע הייליגע טאג וואס קומט צו גיין רבותי, ווי מען שמועסט די ערשטע זאך איז דאך די מגילת אסתר, איז דאך לגלות את ההסתר, לגלות את ההסתר איז די טייטש אזוי, אז א מענטש זאל וויסן, צו ס'איז ביי דאווענען צו ס'איז ביי אלצדינג, וויסן אז ס'איז נאר יעדע זאך איז נאר די בורא עולם אליינס, און אזא שטייגער איז די מהרל זאגט.

זאגט ער, די גאנצע ישועה פון א מענטשן קומט נאר ווען דו ווייסט אז נאר דער אייבערשטער אליין, וועסט דיך אויפהערן צו פארלאזן אויף קיינעם נישט, נישט אויף זיך נישט אויף יענעם, ווען ד'עסט וויסן נאר דער אייבערשטער אליין דעמאלטס ביסטו א געהאלפענער, זאגט ער, חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, אז ד'עסט וויסן אז ס'איז נאר דער אייבערשטער אליין, נאר נאר דעמאלטס איז דער גרויסער זמן וואס דו קענסט געהאלפן ווערן מיט אלע ישועות, זאגט דער רמב ם, זאגט דער מהרל. ווייל דעמאלטס פילט ער א חוסר ישע, ער קען נישט, ער קען זיך נישט העלפן, קיינער קען אים נישט העלפן, א שיכור איז עפעס אזא, מיינט מען, איך מיין נישט דא אויפן טרינקען, אויפן טרינקען מען קען זיך שפעטער שמועסן, מען דארף אכטונג געבן, איך רעד אויפן געדאנק, זאגט דער מהרל, די געדאנק אז לבסומי בפוריא זאל דיר אריינגיין אין מח עד דלא ידע אז ס'איז גארנישט נאר דער אייבערשטער אליין, נאר דער אייבערשטער אליינט אין אלע עניינים ווי דער מהרל רייסט וועלטן מיט דעם יסוד.

און אחשורוש הערט גוט רבותי, זאגט די מהרל, דאס דארף אריינגיין אין די אדערן, און דאס איז די גאנצע צולייג אלע, ער זאגט אזוי, אז אונזער טעות איז, אז אונז רעדן מיר זיך איין, אז די פשוט'ע פשט המלך מיינט אחשורוש, די דרוש איז מלכו של עולם, ממילא פארשטייסטו נישט פארוואס האט מען מרמז געווען מלכו של עולם אין אחשורוש, דו לעבסט אין טעות, זאגט די מהרל, די פשוט'ע פשט המלך מיינט מלכו של עולם. דער רבונו של עולם האט געהאט דער רבונו של עולם אלץ דער אייבישטער, דער רבונו של עולם האט געהאט א א תיאטרון בובות ווי מען רופט דאס, און דאלי דאלי בובות, אה, דאלי בובות, איין דאלי איין איין בובה האט געהייסן אחשורוש, איין בובה המן, און וכו' וכו', און דער רבונו של עולם האט געדרייט אזוי, ביי ביי אזא שפיל פון בובות, אויב ווייסט מען די דאלי, קען מען קוועטשן אז ער זאל מאכן אזוי די בובה זאל מאכן אזוי, דער רבש ע קוועטשט שפילט מיט זיי, דאס איז דער פשוט'ער פשט זאגט דער מהרל, דער פשוט'ער פשט, און דאס זאל זיין לעגאל אז עס איז א היתר דאס צו וויסן ווען דו האסט צו טון א גאנץ יאר, דער ווילנער גאון האט געזאגט אז ווען ער דארף חיזוק אין אמונה מאכט ער אויף א מגילת אסתר, אז דו זאלסט וויסן אויף א גאנץ יאר זאלסטו וויסן אז דער רבש ע שפילט דאס אלץ, וואס דער האט געמאכט, וואס אחשורוש האט געמאכט, וואס המן האט געמאכט, איז אלץ דער אייבערשטער געווען, ס'איז מלכו של עולם. דאס איז די פשוט'ע פשט זאגט ער, ס'איז נישט קיין רמז, ווען ס'איז א רמז גייסטו מרמז זיין מלכו של עולם אין דעם שייגעץ אחשורוש? איז די פשוט'ע פשט, רבונו של עולם האט געהאט א פאר בובות און געשפילט אזוי מיט אחשורוש און אזוי מיט המן, און דאס זאלסטו וויסן אויף א גאנץ יאר, דאס איז די לעבן מיט דעם א גאנץ יאר. טייטשט ער אזוי די מהרל, חייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, די שטייגער א מענטש כסדר א גאנץ יאר, ער האט עפעס א שונא, ער איז אן ארור המן, ער ווארט נאר פון אים פטור צו ווערן, נאר ער זאל, ער זאל דא אפלאזן דעם פלאץ בין איך א געהאלפענער, דער איז אן ארור המן, דער צווייטער, ער איז מיין פריינד, אים דארף איך צוגרייטען א משלוח מנות, אים, אויף אים בין איך מתפלל, איך, ער איז מיין, זאגט ער, דלא ידע, דו זאלסט נישט וויסן, קיין נפקא מינה, ס'איז נישט ער איז דער ארור המן, נישט ער, ס'איז אלץ מלכו של עולם, זיי צוויי בובות פונעם אייבערשטן. דער אייבערשטער מאכט אים אז ער זאל זאגן קעגן דיר, און ער מאכט אים ער זאל זיין דיין גוטער פריינט און זיין דיין ידיד, דאס איז אלץ דער אייבערשטער, דאס איז מלכו של עולם, עד דלא ידע, דו זאלסט נישט וויסן קיין נפקא מינה, זאגט ער בין ארור המן לברוך מרדכי, ער איז מיין שונא און ער איז מיין פריינט, עס איז נישט דא כזאת זאך, עס איז א בובה פונעם אייבערשטער אלץ, פארשטייט זיך אז ער וועט קריגן אן עונש אויף דעם וואס ער פייניגט דיר, און ער וועט קריגן שכר אויף דעם וואס ער העלפט דיר, דאס פארשטייט זיך, מגלגלין זכות על ידי, אבער למעשה איז דאס אלץ מלכו של עולם, ווייל ווען נישט שוין וועסטו געהאט דעם עונש פון א צווייטן. דעם דעם עגמת נפש און עצבות. דערפאר טוט מען אן מאסקעס פורים. פארוואס טוט מען אן א מאסקע פורים? ווייל וואס איז א מאסקע? א מאסקע טייטש א פארשטעלטע זאך. ער זעהט דיר אויס בערל און ס'איז יאנקל, יא? ס'איז פארשטעלט. זאגט ער דאס איז דאס איז פורים, ס'דארף דיר מגלה זיין ס'איז פארשטעלט, דו רעדסט זיך איין, ער איז דער שונא, ס'איז נישט ער, ס'איז מלכו של עולם, דו כאפסט נישט וואס דא טוט זיך, נעם אראפ די מאסקע. דאס צו לעבן מיט דעם, דאס איז די גאנצע מגילת אסתר רבותי, די גאנצע מגילת אסתר לגלות את ההסתר, דאס אריין צו ווארצלען אין הארץ, ווי נקודות, נישט מאכן דא אבער אפאר נקודות פון אמונה ווי צו צו ס'איז ווי דער אלשיך הקדוש זאגט, די עולם האט זיך אינאיינעם מתבונן געווען, ס'איז געווען ווען בלילה ההוא נדדה שנת המלך, יא, און דער מלך פרעגט מי בחצר?

זיי זיך מתבונן א מינוט רבותי, ווען דער המן קומט איין מינוט פריערט וואלט ער עס נישט געדארפט מאכן, פארוואס? ווייל ווען ער קומט איין מינוט פריערט וואלט ער דאך געהערט ווי אחשורוש זאגט מה נעשה יקר וגדולה למרדכי, וואלט ער נישט געזאגט יביאו לבוש מלכות שלבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך, וואלט ער עס נישט געדארפט מאכן,

צו ווי דער מלבים טייטשט א נקודה, ער זאגט ביי בגתן ותרש, אז מרדכי הצדיק האט געראטעוועט אחשורוש פון בגתן ותרש, ס'איז נארמאל, מ'האט דיר געראטעוועט, וואס טוט מען? מ'האט דיר געראטעוועט דאס לעבן, דו ווילסט אים מכיר טובה זיין, ריכטיג? וואס שטייט ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך, מ'האט אויפגעשריבן בספר דברי הימים אז מרדכי האט געראטעוועט בגתן ותרש, זאגט דער מלבים מ'האט נישט געהערט אזא זאך, וואס איז ספר דברי הימים גייסטו אויפשרייבן? דו דארפסט מקדם זיין דעם אריין אין אוצר און באצירען געבן מיט גאלד. ווער האט דיר געראטעוועט? ניין, שרייבט אויף אין דברי הימים. וואס איז? זאגט דער מלבים, בין והתבונן, ווען ער וואלט אים באצאלט, ווען ער וואלט, ווען עס איז געווען בלילה ההוא נדדה שנת המלך וואס ער האט געדארפט רחמי שמים דעמאלטס מרדכי, ער איז דאך געקומען לאמר למלך לתלות את מרדכי, על העץ, דאך אחשוורוש האט דאך אים שוין געצאלט. האט די אייבישטער געמאכט ניין צאל אים נישט צאל אים נישט ער זאל אריין שרייבן אין ספר דברי הימים ווייל ווען ס'וועט זיין בלילה ההוא נדדה שנת המלך ער זאל אים דעמאלטס דארפן צאלן ווען ס'קומט די מינוט וואס המן האט אים געוואלט הענגען דעמאלטס זאל ווערן דער ונהפוך הוא דעמאלטס פארשטייסטו במה דברים אמורים רחמנא ליצלן דא א מענטש זאגט איך האב שוין אזויפיל געבעטן איך האב שוין אזויפיל מעשים טובים געמאכט אזויפיל צדקה געמאכט נו ווי איז די ישועה ווי איז די ישועה און דער רבונו של עולם זאגט איך באהאלט דיר עס אויפן מינוט וואס דו וועסט עס דארפן אויפן מינוט וואס דו וועסט עס דארפן דעמאלטס וועט עס זיין

אין שום יאוש, מען שטארקט זיך. וואו איש איז ראשי תיבות, וואו איש האט אותיות יאוש, וואו איש איז די אותיות יאוש, דאס איז המן. א קלאפ מיין בחור, טאק, דאס איז המן. יאוש, אין שום יאוש, אין שום יאוש, אין אלע ענינים אין אלע מובנים, צו ס'איז ענייני אמונה, צו ס'איז ענייני חיזוק, ווי מען טייטשט דארטן, אז ער האט געזאגט דארטן, אתא מלא קומצא דידכו, ודחי עשרה אלפי, כספא דידי. יא? אזוי האט ער געזאגט די מגילה צו זיין דער עולם געדענקט ווען ר' מרדכי האט געלערנט מיט די תלמידים הלכות קמיצה האט ער זיי געזאגט אתא מלא קומצא דידכו ודוחה עשרה אלפי כספא דידי וואס טייטש וואס וואס האט ער געזאגט דא ענקער מלא קומץ וועט דוחה זיין מיין עשרה אלפי כספא יא וואס וואס איז זאגט ער אזוי די קליפה פון המן וויאזוי באגראבט ער א אינגערמאן צו א בחור אין רוחניות ער זאגט ס'איז דא עשרה אלפי כספא זיבן שעות רציפות צו פארשטיין אלע תוספות'ן מיט אלע מפרשים, און טאמער נישט ביסטו גארנישט, דאס באגראבט המן א בחור, א טאמער נישט איז גארנישט. מרדכי הצדיק איז געקומען און געזאגט דו טוטס וויסן, טאמער לערנט ער א האלבע שעה רצוף זאלסטו אויך מאכן א לחיים, מלא קומצא אפילו ווען ס'איז א קומץ, אפילו אביסל ווען דו לערנסט זאלסטו אויך מאכן א לחיים, זאלסט שפרינגען און טאנצן, דאס האט מרדכי הצדיק געזאגט אזוי וועסטו מאכן מחיית עמלק. מלא קומצא מיט א קומץ, איין מאל א שמירת עיניים לבבתיני באחת מעינייך, מיט איין שמירת עיניים לבבתיני. דאס האט מרדכי הצדיק געשריגן דעם עולם. זאגט ער, אוי, המן קומט אריין, און ער הערט דעם שיעור, ער הערט זיך אויס דעם שיעור, וואס לערנט איר דארטן? הלכות קמיצה? וואס? אז יעדע ביסעלע איז חשוב? אפילו א ביסעלע? אויב אזוי איז דאך עשרה אלפי כספא דידי האב איך נישט וואס צו זוכן דא אויף די וועלט זאגט המן ווייל די גאנצע קליפה פון המן נאר א נאר אין גרויסן באהאלט זיך פאר עובד די ווייסט דאך די המן וואס מ'האט אין הארץ נא א ירידה נא די ביסט שוין נישט דאס איז עמלק הנחשלים אחריך אויס שוין און פטור מיט אביסל קענסטו גארנישט קומט מרדכי הצדיק און זאגט ניין יעדע קלייניקייט יעדע פינעף מינוט פֿינף מינוט דו קענסט, אוי ווי דו ביסט באַליבט בײַם אייבערשטן! פֿינף מינוט, צען מינוט אַזוי טײַטשט די מנות הלוי אויפֿן פּסוק אין מגילת אסתּר. אויב דו ווייסט די מנות הלוי, איז דער בעל לכה דודי רבי שלמה אלקבץ, און ער זאָגט דאָרטן, די גמרא זאָגט אין מגילת אסתּר, שטייט אין פּסוק ויעבור מרדכי, זאָגט די גמרא אין מגילה ט"ו, אמר רב,

שמואל האט געוואלט זאגן א גרויסער יסוד, שאפילו דבר קטן, שלולית מים אריבער געגאנגען פינף מינוט געלערנט, פינף מינוט א שלולית מים, אפילו דבר קטן לשם מצוה, כתוב בספר, דאס ווערט געשריבן, כאילו היה עובר נהר גדול, ס'איז געווען א שלולית מים אינגאנצן, רק ערקומא דמיא, ווי שלולית של מים מכונסין כמו שפירש רש"י, ואף על פי כן, נכתב בספר אין מגילה ויעבור מרדכי, כאילו היה דבר גדול! דאס איז די מחיית עמלק דאס זאל וויסן יעדער ערקומא דמיא מחיית עמלק איז דאס יעדע קלייניקייט האסט גערעדט און גערעדט און עפעס זיך איינגעהאלטן נישט געזאגט האסט זיך אפגעהיטן די אויגן אויף צען מינוט געלערנט אפילו ווען די ביסט געווען מבולבל אבער צען מינוט האסט זיך געגעבן א כאפ דבר גדול ס'איז ויעבור מרדכי דאס איז די מחיית עמלק אז שטענדיג זיך זיך געבן א דערהאלט מיט מיטן גרעסטן אויפן גרעסטן פארנעם זיך געבן א שטארק א שטארק דאס איז די גאנצע דאס איז די גאנצע מגילה. א שטארק א שטארק אויכעט איז ער זאגט א זיס ווארט ר' ברוך שמעון דער ראש ישיבה פון טשעבין דער רב חנא האלפערין האט באלד ענערעט עפעס צוויי ווערט ער זאגט אזוי ס'איז דאך ידוע א גנב פארוואס צאלט ער כפל פארוואס צאלט א גנב כפל ווייל עושה עין של מעלה כאילו אינה רואה, די גזלן זאגט ער האט נישט מורא נישט פון מענטשן, אבער אז דו גנב האסט מורא פון מענטשן האסטו מורא, באהאלטענערהייט מאכסטו עס, האסט מורא פון מענטשן פון אייבישטען האסטו נישט מורא, און דערפאר צאלסטו כפל. זאגט ער אזוי, מידה טובה מרובה, ווער קריגט פונעם אייבישטן כפל? ווער? ווען ס'קומט אים א שווערע זמן, ער צו חושט ער צו נישט, ס'דא פארוואס, צו בעידן חדוותא, צו ווען ער איז פרייליך, צו ווען ער איז גאר, צו ווען ס'איז גאר פרייליך, און בקיצור איז איז די מצב איז אזוי בערפל ווי מען זאגט. ער אבער האלט זיך דעמאלטס ער געדענקט לגלות עס הייסט עס אלץ די אייבערשטער ס'איז נישט דער נישט יענער ס'איז אלץ די אייבערשטער, אזא איינער קריגט פון דעם אייבערשטן באצאלט כפל, טייטשט זיך אזוי ואשרי כל חוכה לתשלומי ווייל מידה טובה מרובה, אויב א גנב באצאלט כפל פארוואס? ווייל ער עושה עין של מעלה כאילו אינה רואה. איז איינער ווען ער איז אין אין א ערפל און אין א הסתר פנים איז ער זיך מחזק אז דער אייבישטער איז מיט אים איז ער קריגט פארקערט ער קריגט פונעם אייבישטן כפל טייטשט ער ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל ווער קען האפן אז דער אייבישטער וועט אים באצאלן כפל מאת כל סוכה ווען ער ווייסט אז דער אייבישטער שטייט און קוקט אלץ ווען ער איז שוכן בערפל ווען דו ביסט שוכן בערפל

וואס איז אריינגעברענגט דא פאליטיק אין בית מדרש? ער האט געהארגעט אין ושתי, נו וואס איז לזה מלזם? וכן זאגט ער ווייטער די חידושי הרי"ם, כאשר נלקחה אסתר לבית המלך, דאס איז געווען בשנת שלש למלכו, שפעטער כאשר נלקחה אסתר לבית המלך, ווען מ'האט איר גענומען, מ'האט גענומען א אידישע מיידל, בוודאי היו מיושבי בית המדרש שלא הסכימו לשמוע מדברים האלה, דרייט נישט די קאפ אריין קיין פאליטיק דא, האט חתונה געהאט, וועמען איז עס אינטערעסאנט אחשוורוש האט גענומען אסתר?

החל להתברר להם כל צירופי המקרים, מ'האט אנגעהויבן צו פארשטיין דעם גאנצן פאזעל, אז בשנת שלש האט נישט אחשורוש געהארגעט ושתי, נאר ווי די גמרא זאגט אין מגילה אז די מלאכי השרת והקרוב אליו, זיי האבן כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן, זיי האבן געגעבן אז די מלאכי השרת האבן גערעדט אויבן ווי שנעל מ'זאל מסלק זיין ושתי, ווייל מ'דארף דא צוגרייטן א ישועה פאר אידן אסתר, נו גלייך מסלק זיין ושתי, און שפעטער האט מען שוין אנגעהויבן צו פארשטיין מ'האט געדארפט הרג'ענען פארוואס מרדכי הצדיק. האט געראטעוועט אחשורוש פון בגתן ותרש, האט מען אנגעהויבן אויך צו פארשטיין אז דא טוט זיך עפעס, ווייל דאס האט געדארפט זיין פאר גידל המלך אחשוורוש את המן געדארפט זיין מקדים רפואה למכה, א מרדכי צדיק פאר, ווייל ווען נישט וואלט ער אים געהאנגען, ס'וואלט געווען ביטער, מען האט געזען ווי ס'דרייט זיך דא א פאזעל, אז מרדכי צדיק געראטעוועט בגתן ותרש פאר גידל המלך אחשוורוש את המן, און דא האט זיך אנגעהויבן אלצדינג מכאן ואילך משם תוקפו של נס, אז מען האט געזען דערפאר האט מען אים נאך דעמאלטס נישט באצאלט אפילו. וואס איז די געדאנק וואס ער שרייט דא? ער שרייט דא אז די אלע מאורעות וואס שטייט אין מגילה, דאס זעט אויס כאילו שורת הדין, נארמאל, וואשטי האט נישט געוואלט קומען, מען האט איר געהארגעט, ווייטער גענומען אסתר, אלץ נארמאלע זאכן, מרדכי האט געראטעוועט בגתן ותרש, אלץ זעט אויס נארמאלע זאכן, מרדכי האט געראטעוועט אחשורוש בגתן ותרש, אויך נישט דא עפעס קיין גרויסע חידושים, וואס אחשורוש האט גרויס געמאכט מרדכי ווייל ער האט אים געראטעוועט פון בגתן ותרש, ס'איז נישטא דא קיין גרויסע חידושים, ס'איז טבעיות'דיגע זאכן אלעס, אבער שפעטער נאכדעם זעסטו ווי ס'איז א פאזעל וואס דאס האט געראטעוועט כלל ישראל, דו זעסט די אלע זאכן וואס מ'האט דיר געוואלט זאגן האק מיר נישט אין קאפ אריין מיט פאליטיק, ווען ער האט געהארגעט ושתי, צו וואס ער האט געראטעוועט בגתן ותרש איז נישט געווען אינטערעסאנט, די אלע זאכן האט מען געזען ווי ס'איז א פאזעל. דאס זאגט די חידושי הרי"ם. איז נאר מען מוז צולייגן וואס די חידושי הרי"ם זאגט א מורא'דיגע לשון אויף דעם, און שפעטער וועט מען צוקומען ווי די חתם סופר לערנט וואס איז דא די אמונה. די חידושי הרי"ם זאגט אויף דעם, כמו שאז בימי מרדכי ואסתר היתה תמיה גדולה, שנלקחה אסתר צדיקת כזי לבין הרעילים, מענטשן איז געשטאנען פארוואונדערט אין בית מדרש, אזא צדיקת האט מען גענומען לבין הערלים, וואס טוט זיך דא, אזא הסתר פנים, נאך א הסתר פנים, ולמה נתגדל המן כל כך, שהכל השתחוו לו, למה לא הלך מרדכי ברחוב אחר שלא יזדמן נגדו, וואס האט מרדכי הצדיק געדארפט אריבער גיין די גאס לעבן אים, וואס זאל ער נישט גיין אין א אנדערע גאס און. ואחר כך זאגט די חידושי הרי"ם נתיישב הכל שהיו בהשגחה רבה מן השמים כן יתיישבו כל התמיהות מעתה, דאס איז די מחזק זיין די אמונה, דיינע אלע קשיות דרייט זיך דא ארום, פארוואס איז ער שוין אַכט און צוואַנציק יאר נאכנישט חתן געווארן, פארוואס ווארט ער צען יאר אויף קינדער, אלעס וועט ווערן פארענטפערט אין די גרויסן תירוץ, דא איז א פאזעל וואס דרייט זיך. כן יתיישבו כל התמיהות דאס איז וואס די חידושי הרי"ם טענה'ט און דאס איז וואס דער הייליגער חתם סופר ער קומט דא מיט עפעס א מורא'דיגע טענה ער זאגט אזוי דאס איז קלאר ער זאגט ער שטעלט זיך דא אויפן רש"י במאי יהודה און רש"י טענה'ט ס'איז א פלא משנכנס אדר מרבין בשמחה וואס איז ימי ניסים לישראל פורים ופסח זאגט דער חתם סופר אזוי, דאס איז קלאר אז די ניסים וואס איז געווען פסח איז די גרעסטע ניסים וואס איז געווען ביי כלל ישראל יציאת מצרים מיט קריעת ים סוף די גרעסטע ניסים וואס איז געווען ביי כלל ישראל ס'איז שלא כדרך הטבע זאגט ער אזוי אבער די אלע די אלע ניסים וואס איז געווען פסח און שביעי של פסח די גרעסטע ניסים איז דאס געווען די אלע ניסים איז פרסומו לפי שעה וואס איז עס טייטש דאס קען נישט משפיע זיין מיר אז איך זאל לעבן בהשגחה פרטית וואס ער האט מיר דא פריערט געטשעפעט, צו וואס ער האט מיר יעצט א טובה געטון, איך ע דאס האט מיר נישט מחזק געווען השגחה פרטית, כ'פארליין יעצט דעם לשון פון חתם סופר. ומכל מקום, אינו מפורסם השגחת השם פון די יציאת מצרים און פון די קריעת ים סוף, זעסטו נישט פון דעם די השגחת השם בתמידיות על כל פסיעה ופסיעה, זעהט זיך שוין פון דעם אפי' אינטער. אבל, זאגט דער הייליגער חתם סופר בניסי אדר, וואס דעמאלטס לא נשתנה דבר מטבעו, ס'איז נישט געווען למעלה מדרך הטבע, ס'איז געווען מלובש אין טבע, ער האט געהארגעט ושתי, ער האט גענומען אסתר, ער האט אים געראטעוועט, ס'איז געווען בטבעו, בטבע, איז דאס א לימוד אויף די גאנצע תהלוכות החיים וואס דרייט זיך טבע, ביסט דארטן געגאנגען, דער איז דארטן געקומען, ער האט מיר געטשעפעט און ער האט מיר צוריק געמאכט און ער האט דאס איז איין גרויסע פאזל פאר דיין ישועה, דיין אלע עגמת נפש און דלות איז איין גרויסע פאזל, ווייל דאס איז געווען מלובש בטבע זאגט ער, אבל בנס יהודה לא נשתנה דבר מטבעו איז דאך קיין שום שינוי הטבע נישט געווען, ולא היו פעולות אדם בענין, והמתבונן בדברים זאגט ער, מתחילת סעודת אחשורוש עד סוף מעשה המגילה, יראה בהשגחה נפלאה והנהגת סדרי העולם. ער זעהט דא עפעס א אינטערעסאנטע הנהגה אין די אין די אין דעם טבע. זאגט ער, זאגט דער חתם סופר, אה, זעהסטו שוין א אין דעם טבע דרייט די אייבישטער, ער זאגט למעשה, זאגט ער ממשיך דער חתם סופר, הריגת ושתי דאס איז גארנישט קלענער פון קריעת ים סוף, נאר דו זעהסט עס נישט ווייל עס איז מלובש בטבע, און דאס איז דער אויסצולערנען דעם לעבן אויף א גאנץ יאר, ווען ס'גייט אריבער דאס און גייסט אריבער דאס, איז ביסטו ביז קריעת ים סוף אין דעם טבע, דאס איז דער אויפטו פון מגילת אסתר, זאגט ער, שינה הקדוש ברוך הוא ממשיך די הייליגע חתם סופר זיין לשון. שינה הקדוש ברוך הוא מערכת השמים, כאשר כן פעולתו עמנו בכל יום ויום, דער זעלבער וואס דרייט זיך געדרייט מיט ושתי מיט אסתר מיט המן, דאס דרייט זיך מיט אונז יעדן טאג, מיט יעדן איינעם, די זעלבע זאך, אלא שאין בעל הנס מכיר בניסו, והמתבונן בדברים זאגט ער, איז אין בין הריגת ושתי לקריעת ים סוף גאר, למעשה זעהסטו ווי דא איז ארויסגעקומען, און ס'איז געווען באהאלטן. על כן מרבין בו בשמחה, שניכר בו יותר השגחת הבורא ופעולתו עלינו. דאס אריינצולייגן אין קאפ רבותי, אין דעם איז שטארקייט און דעם איז חזקות, דעם איז חזקות אין יעדע זאך וויסן אז ס'איז נאר פון בורא עולם אליינס, און דאס זיך מחזק זיין, אזא שטייגער אויך ווי דער אבן עזרא זאגט, וצומו עלי שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן, זאגט דער אבן עזרא א שורה'לע, ער זאגט אז דער טבע הדברים איינער וואס פאסט האט נישט קיין חן, דריי טעג און זי האט געדארפט חן צו צורייסן די גזירה, זי האט געזאגט חברה ביי מיר חן קומט נאר פון אייבערשטן איך פאסט נארמאל פיקוח נפש ודאי ניין, זאגט דער הייליגער אבן עזרא אסתר בטחה באלוקיה על כן התענתה און דערפאר האט זי צוריסן דעם גזירה אז זי וויסן אלץ איז נאר דער אייבערשטער אליין. יא.

ואו קיי יוד קיי, לבדו עותה ושתי המלכה, אלע בעל קורא'ס ווייסן אז וואס ווען יענער מאכט די עותה ושתי המלכה, ער איז ביי ושתי, ער עותה ווייל ער דאס וויסן נישט ער צו אייבישטער, סופי תיבות שם הוי', צו ווען ס'קומט יבוא המלך והמן היום יוד קיי ואו קיי ראשי תיבות, ס'איז דאך אויסגעזען די ערגסטע זאך, זי גייט דא רופן המן צו סעודה, זי האט נאך געמאכט מיט אים א הסכם, זי גייט נאך אים רופן צו סעודה, וואס טוט זיך דא? נאר דארטן איז געקומען די ישועה. דארטן ראשי תיבות הוי' געדענק אז ס'איז דער אייבערשטער, אז דו וועסט אריינלייגן דעם אייבערשטן ווען ס'שטייט נישט מפורש, דארטן וועסטו אריינלייגן בראשי תיבות ובסופי תיבות. עד כדי כך זאגן דארטן פשט די גמרא פרעגט מה ראתה אסתר שזימנה את המן, זאגט די גמרא איינע פון די זאכן רבי שמעון בן מנסיא אומר, פארוואס האט זי גערופן המן, רבי שמעון בן מנסיא אומר, אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס, וואס ירגיש המקום א וואס? זאגט רשי הקדוש, ירגיש שאני צריכה להחניף רשע זה לזלזל בכבודי, ירגיש המקום אז איך דארף גיין מזלזל זיין אין מיין כבוד און רופן המן, און וועגן דעם וועט זיין א נס, אישתא ברבצ נגרע, גאנץ כלל ישראל ווארט דא פאר ישועה, א גזירה להשמיד להרוג לאבד, וואס ירגיש המקום אז איך דארף אראפלאזן מיין כבוד, און וועגן דעם וועט ווערן א נס. זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט דאס איז אמונה, אז יעדע טראפל עגמת נפש איז באשערט, און די עגמת נפש קומט זיך מיר נישט, קען זיין די עגמת נפש איז די וואס דרייען די גאנצע וועלט אויף זיך, ווייל יעדע עגמת נפש, אפילו איז דא געווען א גזירה מיט אלסדינג, אבער דא איז עפעס א בזיון, איך דארף אראפלאזן מיין כבוד, ס'האט זיך מיר געקומען, די כבוד איז געדארפט אראפגיין, יעדער איינער מיט זיין כבוד, ארעם בן ארעם, און ער זעט אביסל אראפ די כבוד, איר ווייסט נישט, דאס קען דא צערייסן דעם גאנצן גזירה, און דאס האט צעריסן די גזירה, דעמאלטס האט מען צעריסן די גזירה, ווען המן איז געקומען צום סעודה, ווי אני צריכה לזלזל בכבודי אויף וואס? אויף אונזער שפראך אז איך בין א גרויסע רבי ר' צאץ און מ'האט מיך אביסעלע אראפגעשטופט דארטן מ'האט מיך אזוי יא זאל לזלזל בכבודי יא דאס יא זאל און ער זאל זאלסט פארשטיין אז יעדע זאך איז בהשגחה דאס זאגט ער דאס איז די מגילת אסתר לגלות הסתר אלסדינג איז מלכו של עולם און אלסדינג מיינט מען נאר דיין טובה. איידער מ'רעדט א ווארט אויף קדושת היום אויף פורים, איז א חיזוק ווארט, מען שמועסט עס אלע יאר, איך מיין מען דארף עס אזוי געדענקען, איך ווייס נישט צו ס'דא אזא חיזוק ווארט וואס דער שם משמואל זאגט, ווייל ס'איז דאך נישט געווען קיין ערגערער פון המן, נישט געלעקערט אויף די יודעלע שנבישי כמון, איז דאך נישטא קיין גאטש מער פון המן, און אויף אים זאגט ער עפעס אזא מורא'דיגע ווארט, מען זאגט אזוי, די גמרא זאגט דאך, אלע געדענקען? די גמרא אין תענית כט, אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. איר ווייסט ווער דאס איז געווען? דער מרא דשמעתתא, רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת? ווער איז דאס געווען? קוקט אריין אין די גמרא אין גיטין, ער איז געווען מבני בניו של המן. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ומנו רב יהודה בריה דרב. דאס איז געווען, און ער איז געווען די מרא דשמעתתא, משנכנס אדר מרבין בשמחה, ער זאגט משנכנס אדר מרבין בשמחה. וואס גייט דא פאר? מבני בניו של המן פארשטייט איר געווארן אזעלכע הייליגע תנאים אמוראים? אונז צערייסן מיר וועלטן צו האבן גוטע קינדער, נו מבני בניו של המן אזעלכע גוטע קינדער, וואס גייט דא פאר? איז במאמר המוסגר, וואס האט נישט מיט אונזער ענין וואס אונז רעדן מיר יעצט, מאמר המוסגר זאגט דער גאון ישראל וקדושו די יערות דבש זאגט א מאמר נורא אויף אויף ווי אזוי ער איז זוכה געווען למדו תורה בבני ברק זאגט ער ברענגט ער א מורא און ער זאגט עס אין חלק ב' אין דרוש טו די יערות דבש א מורא'דיגע זאך ווען אחשורוש האט נישט געוואלט נעמען די געלט די עשרת אלפים כיכר כסף האט ער אים געזאגט הכסף נתון לך דעמאלטס שטייט אז המן האט עס צושפרייט די עשרת אלפים כסף זאגט די יערות דבש פאר עניים ואביונים און בשכר זה האט ער זוכה בני בניו של המן תנאים למדו תורה בבני ברק זאגט די יערות דבש אין דרוש טו. א מאמר נורא, וואס הייסט געבן צדקה? המן! המן! ער האט מסביר פארוואס אויף אים האט עס נישט משפיע געווען, ווייל מה שקנה עבד קנה רבו, ער איז געווען א עבד פון מרדכי. אבער דאך צעשפרייט געלט, און דערפאר האבן בני בניו של המן, אזא מורא'דיגע מאמר. אוי, איך האב געוואלט דא צוקומען צו אן אנדערע ווארט וואס דער שם משמואל זאגט. ווי פארשטייסטו אזא זאך? המן האט אייניקלעך תנאים, ווי קומט דאס? ברענגט ער א מדרש, דער מדרש זאגט אין אסתר, בשעה שהעביר המן את מרדכי רוכב על סוס המלך ברחוב העיר, ווען המן האט ארומגעפירט מרדכי ככה יעשה לאיש, אותו רשע מה היה אומר, וואס האט דעמאלטס המן געזאגט? המן האט דעמאלטס געזאגט צוויי פסוקים, צוויי הערליכע פסוקים, וואס? ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם, השם ברצונך העמדתה להררי עוז הסתרת פניך הייתי נבהל. וואס טייטש ער האט געזאגט? איך האב געמיינט איך וועל בלייבן המן גרויס, און איך זעה די אייבערשטער האט געדרייט דעם גלגל און איך בין המן קליין, זאגט דער שם משמואל, צוויי פסוקים האט ער געזאגט, דער יונגאטש, דער אבי אבות הטומאה דער המן, אבער געזאגט צוויי הייליגע פסוקים, דאס האט געמוזט משפיע זיין און עס האט זיך געדרייט אז מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ער מאכט דערויף פארוואס אויף אים האט עס נישט געקענט משפיע זיין, בכל אופן אבער ער זאגט ער גלייכט דאס האט געמוזט משפיע זיין צוויי פסוקים, ער איז נישט געבליבן, הערט דעם לשון זיינער זאגט ער, ומזה לימוד לכל אדם, אבקשי במצב רע נורא מאוד, ווי דו ביסט אין שאול תחתית בין איך, לא עליני, אין שאול תחתית, ערגער פון המן ביסטו נישט, גיב א קוק וואס המן האט געמאכט מיט צוויי פסוקים, גיב א קוק וואס המן האט געזאגט צוויי פסוקים אפילו דו ווייסט וועסט נישט בלייבן אזוי, גיב א קוק וואס המן האט געמאכט מיט צוויי פסוקים, אייניקלעך תנאים, זאגט ער ומזה לימוד לכל אדם אף כשהוא במצב רע נורא מאוד רחמנא ליצלן, אל יקטן בעיניו זאל נישט קליין זיין ביי אים שום הגה ודיבור ואפילו מחשבה טובה, א ווארט, גיב א קוק איין פסוק וואס זאגט מיר איין קאפיטל קענסטו זאגן גיב א געשריי, אל יקטן בעיניו שום הגה ודיבור ואפילו מחשבה טובה, אף שאין בכוחו לישאר על דרך טוב, דו ווייסט דו וועסט נישט בלייבן אזוי, דו וועסט נישט בלייבן נאר א פסוק איז נאר, מכל מקום, יתחזק עוד היום, ויהיה לו לתועלת עצומה מאוד, שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב עד כמה מגיעים הדברים. ס'וועט נאך קומען א טאג אז דו וועסט נישט קענען כאפן וואס דאס הייסט צוויי פסוקים געמאכט.

לעתידא להתענגא לשנויי מעינוי לעונג, אז לעתיד לבוא זאגט די זוהר הקדוש זיין יום כיפור פונקט ווי יום פורים, לעתיד לבוא זיין יום כיפור פונקט ווי יום פורים, עד כדי כך ווער ס'קוקט אריין אין קב הישר און אלע קנעטער אז מ'האט געמוזט פאר אזא פארכטיגע פאר אזא הייליגע טאג פאר אזא פרייליכע טאג פאר אזא הייליגע טאג האט מען געמוזט מקדים זיין א תענית אסתר אז די לינקע זאל נישט לייגן דא קיין פיס

לפי שהתענית איז סגולה להינצל על ידי התענית מן החטא, ולא יהיה כח לשטן ולקטרג עליהם, ולהביאם לידי חטא. און שרייבט ער דארט מ'זאל מכוון זיין אין שמע תפילה והעבר תיפלה זאל נישט קיין שום קיין שום חטא נישט זיין. און בדרך אגב ווייסן אלע וואס דער קב הישר זאגט, לכן יושבי כפרים צריכים אלע זאלן וויסן אז אין דעם טאג

שמועסט מען דא אלע יאר א ווארט פון דעם שם משמואל, וואס וויפיל מען רעדט פון דעם איז נישט גענוג, און זיך איבערחזר'ן יעדע שעה אום פורים פון די וועלט, היינט האט מען דאך אסאך צייט ס'איז דאך א פורים משולש, אבער ארום און ארום זיך איבערחזר'ן און נישט מסיח דעת זיין פון דעם ווארט. נישט מסיח דעת זיין, דארף ווערן א לעבן אטעמען דעם ווארט, וואסערע א כח מיר האבן פשוטע מענטשן, אונזערע פשוטע מענטשן, און וואסערע א עת רצון וואס דער אייבערשטער מאכט מיט אונז אין דעם טאג. ער זאגט אזוי, אז עס שטייט אין מגילה שטייט אזוי ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה חמישים אמה ובבוקר אמור למלך אמור למלך ויתלו את מרדכי. פרעגט דער שם משמואל, וואס הייסט אמור? האט ער אמאל געהערט מען זאגט פאר מלך, א מלך טיילט פקודות פאר מלך? דו טיילסט געביט מען געט אזעלכע זאכן? דארף זיין בבוקר תבקש מהמלך תשאל מהמלך, דא א שבח, אמור, זאג אים, זאג אים. זאגט דער שם משמואל ס'איז נישט נאר דא, נאר מען זעט אז ס'איז אזוי געווען, ווען ס'איז געווען ווען ער איז געקומען צום מלך זאגן בעטן אויפהענגען מרדכי שטייט והמן בא לחצר בית המלך החיצונה,

די גמרא זאגט נאך א מאמר דארט ושמואל אמר, שווער ארויסצוזאגן פון מויל, די גמרא זאגט דארט ושמואל אמר וואס איז געווען די זעקה גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה, מיר האבן נישט קיין השגה, ס'איז געווען אזא הסתר פנים, גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה, בלשון סגי נהור, אז הר קהילה די הסתר פנים איז געווען ביטער גרויס, ממילא איז נישטא צו וועמען צו רעדן, וואס טוט מען דא, דאס איז געווען זעקה גדולה ומרה.

זאגט ער מכאן לימוד לכל איש משכיל, אז אין דעם רגע וואס איז געווען אין דעם טאג ונהפוך הוא, אין דעם רגע וואס אין דעם טאג איז געווארן הנה בית המן נתתי לאסתר, ס'איז אריבער די כח צו אונז אידן, אז אין דעם טאג איז אמור למלך, יעדער מענטש האט דעם כח פון א צדיק גוזר, אמור למלך מלכו של עולם, זיין לשון, כי ביום זה יש ביד האדם לומר לקדוש ברוך הוא כביכול מה תעשה מה תפעל. דרך אמירה וציווי כענין הצדיקים גוזרים על הקדוש ברוך הוא והוא עושה לתלות את המן ולמחות שמו עם אלע צרות קען מען פטור ווערן מיט אזא אמור למלך אלעס אלעס לתלות את המן אים אויפהענגען אבער מיט איין תנאי זאגט ער אז עס זאל אזוי שטארק וועלן פונקט ווי המן האט געוואלט הענגען מרדכי'ן. וואס עס זאל זיין אבער מיטן גאנצן כח זאגט ער, בוודאי אמירתו תעשה פירות, וזה שאמרו חסידי קדמאי שבפורים יוכל כל איש להיוושע ולהתברך, יעדער איינער קען געהאלפן ווערן, יעדער איינער קען געהאלפן ווערן, דו קריגסט אזא כח בטבעת המלך, אמור למלך, אמור. אין אוהל המלך, אבער רבותי, ער האט געזאגט רבי יענקעלע גאלינסקי, ער ברוב ענוה פלעגט ער אלסדינג זאגן אויף זיך, ווארפן אויף זיך, ס'איז געווען ברוב ענוה, ער זאגט ער איז אמאל אריינגעגאנגען אין א געשעפט אין א קצב געשעפט פון עופות, און ער זעהט דארטן אלע זוכן, מען זוכט, מען הייבט אויף שאפעס, מען בייגט זיך אויף די ערד, און מען זוכט ארום, האט ער געפרעגט וואס זוכט מען דא? האט ער געזאגט, האט מען אים געזאגט אז א איד, די פרוי פונעם קצב, האט האט אראפגענומען א בריליאנט, זי האט געוואלט העלפן דעם מאן, האט זי אראפגענומען א בריליאנט, א רינגל פון די פינגער, זי האט אראפגענומען א רינגל פון די פינגער, ס'איז נישט געווען סתם א רינגל, ס'איז געווען א בריליאנט רינגל, א בריליאנט רינגל, ס'איז ווערט אפאר טויזנט דאלער, און בקיצור זי האט עס אוועקגעלייגט אויפן טיש, און מ'זוכט דעם רינגל, איר ווייסט דאך אין א עופות געשעפט, מ'נעמט אלסדינג אראפ, מ'ווארפט אין מיסט, איך ווייס ווי, מ'נעמט דא, און אלע זוכן, ער זאגט אזוי ווי אלע, מ'הייבט דרייט איבער שאפעס, אלע בייגן זיך אויף דער ערד, מ'זוכט, מ'זוכט דעם רינגל, האט ער געזאגט רבי יענקעלע, כ'בין שפעטער ארויסגעגאנגען אינדרויסן,

קעצעלע ווען דו נעמסט דעם רינגעל און פארקויפסט עס האסטו גוטע פלייש אויף א גאנץ לעבן האסטו גלייך דו טראגסט אראפ דעם רינגעלע און גייסט דארטן צו די פארסרחעטע פלייש לויפסטו ווי ער זאגט אבער גיי רעד מיט א קאץ א קאץ איז אין לו אלא מה שעיניו רואות ער האט זעהט דא א פארסרחעטע פלייש און דא זאגט ער אבער דו ביסט דאך אבער נישט קיין קאץ האט ער געשריגן דו ווייסט דו האסט אן דעם טבעת המלך און אוהל המלך דו האסט דאך אן דעם נחתום בטבעת המלך גיט מען דיר ווי לאזט עס אפ און לויפסט צו פארסרחעטע זאכן גיי און נוץ אויס דעם טאג ווער דערהויבן אביסל דו ווייסט דאך יא, דו ביסט דאך נישט קיין קעצעלע, דו ווייסט דאך וואס דו פארמאגסט אין דעם טאג, און האט טבעת המלך פון גרעסטן פארנעם, וואס איז דא די ניסים און נפלאות וואס יעדער איינער קען דערציילן פון זיך ווען ער האקט דאס און קנאקט דאס, דא איז געקומען יענע וואך א טעלעפאן, א טעלעפאן פון וויליאמסבורג, האט א יונגערמאן דערציילט אזוי, אז פאראיאר אין ווינטער האט ער געדארפט. פאר זיין טאכטער האט זיך א גאנצע ווינטער האט זי געהאט שווערע בויך ווייטאג, מ'איז געגאנגען צו דאקטוירים ארויף און אראפ, ס'איז געווען די טעג פאר פורים, האבן די דאקטוירים, האבן די דאקטוירים געזאגט שנעל שנעל א בדיקת דם, מ'דארף בודק זיין א בדיקת דם די בלוט, און מ'האט בודק געווען די בלוט, מ'האט געזען איינע פון די זאכן דארטן ס'איז די נומער איז צו ווייניג, וואס דאס כאפט א ציטערן, כאפט א שווערן ציטער וואס דאס מיינט,

עס איז נישט יענץ. צליאק דא. ער זאגט זיין רעביצין איז אמאל געווארן אויסער זיך. נו גיי היט אפ אויף א קליין מיידל אז יעצט לעבן א גאנצן לעבן דארפסטו גיין ציטערן פון חמשת מיני דגן. זי איז געווארן אויס מענטש פון דעם. ס'איז געווען אין יום הפורים פארטאגס האט זי זיך אויפגעהויבן ווי ס'שטייט אין שפתי חכמים דארטן יא. זי האט געענדיגט גאנץ תהילים. זי האט געענדיגט אזוי מקירות הלב גאנץ תהילים. שוין. יעצט אזוי. ער האט מיר געזאגט אז דער גרויסער דאקטער דארט אין וויליאמסבורג ער האט געזאגט, ער האט באשטעטיגט אז ס'איז ציליאק, אבער ער האט עס נישט געוואלט נעמען אויף זיך אליין, ווייל עס איז געווען אביסל, האט ער באשטעלט א, האט אים באשטעלט א טאר אויף אין מאנהעטן, גאר א גרויסער דאקטאר, א יחיד מומחה אויף דעם, אין מאנהעטן, דאס איז געווען חודש אייר, דאס איז געווען די טעג פאר פורים, ער האט אים, ער האט, דער דאקטאר אין וויליאמסבורג האט געזאגט ס'איז ציליאק, אבער ער האט געזאגט אים, ער וויל עס נישט נעמען אויף זיך, האט ער, דער גרויסער, דער גרויסער יחיד מומחה אין מאנהעטן, חודש אייר. ער זאגט זיין רעבעצן האט זיך אויפגעהויבן פיר פארטאגס זי איז געווען אויס מענטש פון דעם ציליאק זי האט געענדיגט די גאנצע תהלים מיט מורא שלש ער זאגט אזוי ס'איז געקומען חודש אייר מען האט געדארפט דארטן אריבערגיין די בדיקות און די עולם געדענקט דאך וואס איז געווען יענע יאר חודש אייר מיט די ווירוס מיט די ווירוס און אלסדינג און מען האט זיך נישט אריינגעלאזט אזוי אין שפיטעלער עס איז געווען לעבעדיג איז ער האט געקריגן אין שטוב אריין אזוי א בלעטל מיט הוראות איידער זיי קומען צו דעם בדיקה. איידער זיי קומען צו דעם בדיקה, קריגן זיי פארשידענע הוראות, איינע פון די הוראות איז געווען אז זיי קומען, אפילו עס איז א קליין מיידל, אבער נישט ביידע עלטערן אריינגיין, נאר איינער, אדער די טאטע אדער די מאמע, וועגן די ווירוס, האט מען נישט געלאזט אריינגיין אויף די חודש אייר. אויף דעם פרט איז געווען א שווערע זאך, ווייל די מיידל האט געדארפט די מאמע פון איין זייט, און פון די צווייטע זייט די מאמע האט נישט געקענט דעם שפראך נאר ער, ער האט געקענט דעם שפראך, מען האט נישט געוואוסט וואס צו טון, עס איז געווען אזוי מסובך, ביני לביני זאגט ער מיר,

ער גייט אריין אין קאמפיוטער, ער זאגט איך ווייס נישט וואס איר ווילט, די נומערן איז נארמאלע נומערן, ס'איז נארמאלע נומערן, די בלוט איז אלץ בסדר, און טאמער זי פילט זיך גוט זאל זי ווייטער לעבן געזונטערהייט, עס דארף נישט געשען בדיקה. דער אינגערמאן האט מיר געקלינגען און האט מיר געזאגט ער גייט אריינשיקן, האט עס אריינגעשיקט, ער האט מיר געזאגט ער גייט אריינשיקן די מסמך וואס דער דאקטער האט אים ארויסגעגעבן, גיב א קוק די מסמך, דא שטייט די נומער, דו זעסט די נומער, דו זעסט די נומער, און ער דא שרייבט דארטן קלאר דאס איז ציליאק. וואס איז ער אים זאגט ער זאגט ער ווייסט נישט ער זעהט דא אלע נומערן זענען נארמאל וואס איז דא געשעהן ווער האט דא געמאכט סדר ס'איז קיין שום הסבר נישט דא אויף דעם נאר אז דער תהלים האט געמאכט סדר און זייט דעמאלטס איז טאקע נישט דא קיין דורכברעטונג זי איז נישט געגאנגען צום בדיקה ווייל דער דאקטער האט געזאגט אז מען דארף נישט קיין בדיקה די אלע מעשות און ניסים ונפלאות וואס דרייט זיך דא סיפורים יעדער איינער א צדיק גוזר יעדער איינער א מורא המלך יעדער איינער א כח

אין אלע עניינים אין אלע מובנים. מיר האט נאך געקלינגען פאר אפאר יאר צוריק א משגיח פון א ישיבה פון איינע פון די חשובסטע חסידישע ישיבות אין לאנד, און קען זיין די חשובסטע, מען רייסט זיך דארטן אריינצוגיין, מען קען נישט אריינגיין דארטן, האט ער מיר געזאגט אז דאס איז נישט געווען פורים, האט מיר געקלינגען צוויי חדשים נאך פורים.

ער ווייסט נישט צו ער איז געווען אנגעטרינקען צו ער איז נישט געווען אנגעטרינקען צו אביסל אנגעטרינקען, ער איז אבער געגעבן א לויף אריין מיט א לאך, ער האט געגעבן א מאך אויף דעם ארון קודש און אריינגעווארפן דעם קאפ און ער האט געוויינט דארטן יללות, ער זאגט ווי א בכיות יללות וואס ער האט דארטן נאר געוויינט, איך ווייס נישט וואס, און ער האט געזאגט דעם משגיח, קום צו מארגנס, וואס הייסט קום צו מארגנס, עס האט זיך אנגעהויבן דער זמן נאך פורים, גלייך נאך פורים, ווען ער וועט צוריקומען אין ישיבה, דער בחור האט זיך געזעצט לערנען און טראסקען לערנען, ווען ער האט געקלינגען האט מען געזאגט היינט מאכט ער א סיום אויף, ער האט א ריזן קאפ דער בחור, זאגט ער א א מאכט היינט א סיום אויף סדר מועד וואס ער האט געלערנט נאר בין הסדרים, ער איז היינט די שפיץ פון ישיבה איז ער היינט. זמנים פון מהפכות, א חודש אשר נהפך, און דער רבוש ע גיט אריין אזא כח אין דעם טאג, אזא כח מיט וואס וואס נאר אויסצונוצן יעדע מינוט, ווי זאגט ער דארט מראה יחזקאל, אז עס שטייט אין מגילה ומה בקשתך עוד ותעש, וואס הייסט עוד? וואס מיינט דאס עוד? מה בקשתך עוד? וואס מיינט דאס עוד? זאגט ער אזוי, אזוי וויאזוי שטייט זאגט ער, והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע. זאגט ער טרם יקראו, א מענטש בעט אויף טרם, וואס טייטש טרם? איך דארף פרנסה, איך דארף מפרנס זיין, איך דארף שכר לימוד פאר די קינדער, איך דארף חתונה מאכן קינדער, איך דארף געלט. ווען דו בעטסט אויף עניני טרם, טרם טייטש אויפ'ן לעבן, דברי יסוד, ואני אענה זאגט די אייבערשטער איך ענטפער אים גלייך. ער בעט מיר אזא זאך, איך ענטפער אים גלייך.

אבער עוד, ער בעט אויף עוד ואני אשמע, שטייט נאר איך הער. זאגט ער, אבער פורים איז אזא גרויסע זמן, ומה בקשתך עוד ותעש. אז די עוד מאכט מען אויך, יעדע זאך, קענסט אלעס זינגען, קענסטו פועל'ן, די מיליאנען און מיליארדן, ער האט געסטראסקעט אונז אינעם הייסן טאג אריין, מיר דארפן יעצט, מיר זיצן יעצט, מיר זאלן וויסן וואס א גרויסע מיליארדער מען גייט אריין אין אזא פרייליכע טאג וואס עת רצון, ווי די לשון אין חידושי הרי ם, מיט בפורים יש עת רצון כל כך. יש כל כך, די לשון חידושי הרי ם, די שפתי צדיק ברענגט אים אראפ, בפורים יש כל כך עת רצון שכל איש ישראל יכול לפעול לאין שיעור, לאין שיעור איז די עוד, אלעס זינגט, אך פן ידרוש שלא כהוגן, מען קען טאקע, ער קען אריינגיין אין תל השומר און אלעס אויפהייבן, און בילינסון און אלע שפיטעלער. איז אך פן ידרוש זאכן וואס מען וויל אך פן ידרוש שלא כהוגן קבעו חזל בכוס נאר קובע געווען גיי טרינק טרינק אזוי האט געזאגט דער דער חידושי הרי ם מען פארשטייט און באקאנט מפורסם הדברים וואס דער חידושי הרי ם האט געזאגט אויף דעם מיט די באקאנטע מעשה וואס איז געווען ביי בעל שם הקדוש האט ער מסביר געווען אז בעל שם הקדוש איז אמאל געווען עפעס א שווערע גזירה איז געווען עצירת גשמים א שווערע גזירה האט בעל שם הקדוש געשיקט מען זאל גיין צו יענעם יענעם און יענעם און אים כאפן, יענער איז געווען א שיכור, האט געהאלטן אין איין טרינקען, און בעל שם הקדוש האט געהייסן מ'זאל אים ווארטן אויף אים כאפן ווען ער איז ניכטער, און דעמאלטס אים בעטן א ברכה זאל מבטל זיין די גזירה. מ'איז אנגעקומען דארטן, מ'האט אים טאקע געטראפן אז ער איז א אמת'ע שיכור ווי מ'זאגט, א ריכטיגער שיכור, נישט מיט די ראשי תיבות זיינע שבח כמו חבר רקיע, און נישט די ששי ראשי תיבות שמור אותו מרע ישע, ער איז געווען א ריכטיגער שיכור ווי מ'רופט עס, און מ'האט אים טאקע געווארט, מ'האט געוויסט מ'דארף דא מבטל זיין א גזירה, בעל שם הקדוש האט געשיקט,

און מען האט אריין און האט ער געפרעגט וויפיל קאסט דאס זיי ארויסצונעמען פון דא וויפיל דארף מען באצאלן, האט מען אים געזאגט דער סכום און ס'איז געווען דער סכום וואס ער האט געהאט אין די אין זעקל זיינע וועגן די עבירה, ס'איז געווען אזא סכום וואס ער האט געהאט אין זעקל וועגן די עבירה, און ער האט זיך אנגעהויבן צו אמפערן מיט זיך ווייל ער האט דאך געדארפט דאס געלט וועגן די עבירה, טא, דער אייבערשטער זאל אים היטן, און ער האט זיך געאמפערן יא אהין אהער, ביז ער האט זיך נתגבר על יצרו איז געגאנגען האט גערינט די געלט און האט ארויסגענומען די פרוי מיט די קינדער דארטן פון דעם בור און דעמאלטס איז געווארן א גרויסע רעש אין הימל א בינטל געלט איז געווען מיועד לעבירה און האט מיט דעם אויסגעלייזט איז געווארן א גרויסע רעש אין הימל הללו מיימינים והללו משמאילים אין איין זייט איז געווען און זיי האבן געזאגט ער איז דאך ממש מציל נפש אחת מישראל מיט אזא מסירות נפש און אנדערע זייט האבן אנדערע געזאגט ער איז דאך א פושע ישראל איז נגזר געווארן אין הימל אז אלע ברכות זיינע זאלן מקוים ווערן ווייל ער האט געמאכט אזא זאך, אבער ער איז דאך יענער שמויגער, האט מען אים גוזר געווען גלייך אין הימל אז ער זאל ווערן א שיכור, דערפאר האט ער נישט געקענט צופיל בענטשן, אלע ברכות זאלן מקוים ווערן, אבער היות אז ער איז יענער שמויגער האט מען אים גוזר געווען ער זאל ווערן א שיכור, דערפאר האט דער בעל שם הקדוש געזאגט מען זאל אים כאפן ווען ער איז ניכטער, זאגט די חידושי הרי"ם, דאס איז דער כח פון יעדן אידן אין יום הפורים, יעדע איד האט דעם כח וואס אלע ברכות זיינע ווערט מקוים אין אוהל המלך, יעדע מענטש האט דעם כח, אבער יעדער מענטש האט דעם כח, איז דא זאכן אין הימל וואס מען וויל נישט אז מען זאל וועלן, דערפאר האט מען געהייסן כאפ א טרינק, אבער אבער בלייב נישט אנגעטרינקען, גיי רייס פארן טרינק, אינמיטן טרינק, נאכן טרינק, רייס וועלטן מען זאל פארשטיין דעם דעם דעם געדאנק וואס ס'איז צו פארשטיין, נישט בלייבן מיטן כוס, פארשטיי דעם געדאנק. מען דארף דאך טאקע נאר אזוי פיל רחמי שמים א יאר וואס מ'איז אריבער מפורים שעבר עד פורים הזה דער רבש"ע זאל זיך מרחם זיין אויף אידישע קינדער די וועלט זאגט עפעס אזא ווערטל אז מען רופט אן יעדן איינעם רופט מען איינער איז אזא א שלומיאל אזא שלימזל וויאזוי רופט מען אים א ויזתא נאך גאר א גרויסער שלימזל זאגט מען א ויזתא מיט א לאנגע וואו וואס רופט מען ויזתא פארוואס נישט א פרמשתא

איך האב מיר געזעהט איך בין א איד זיי נישט קיין ויזתא ווען איך גיב דיר אזא טאג רייס וועלטן האסט דאך דער כח אין אוהל המלך גיב א געשריי איך כאפ זיך אריין מיט א תהילימ'ל רייס אריין דו ווייסט דאך גוט יעדער איינער ווייסט וואסערע כוחות ער האט איז גיב א רייס אריין וועלטן ס'איז ידוע אז ס'איז טאקע מיטן תהילימ'ל ווי ער זאגט דארטן אין די ספרי חכמים די באקאנטע לשון מסכת מגילה אין הקדמה, קיבלתי מגדול היכל זל וואס זי זאגט די סגולה בפירם לעשקן בבוקר ולהרבות בתפילה ובבקשה לעשקן בבוקר להרבות בתפילה ובבקשה לפני השם יתברך על כל דבר בנה חיי מזוני והן על שאר דברים ועל כל קרוביו כי באותו יום הייסט רצון מאוד וכל העולם איז עמו בשמחה וברצון ועל זה אמרי זל כל הפושט יד נותן לו זיינע פארטאגס, מען קען שוין פון חצות, און מען קען נאך פאר חצות, ס'איז נישטא קיין שום פראבלעם פורים. די עיקר די פיר און צוואנציג שעה זאל זיין אויסגענוצט, אבער נישט סתם, ווייל יעדער איינער האט דעם כח, ווי ס'שטייט כל הפושט יד נותנים לו פלעגט מען זאגן אין סלאנים, יעדער פשוטע יד נותנים לו, יעדער פשוטע יד, וגם חרבונה פלעגט מען זאגן זכור לטוב, אפילו מ'איז א חרוב איז אויך זכור לטוב, ס'איז נישטא אין דעם טאג איז די גאנצע דאס איז די גאנצע מחיית עמלק אז יעדער איד, דער רבונו של עולם האט מיט יעדן אידן, מ'זאגט עד כדי כך אז מ'זאגט די וועלט זאגט אז א גאנץ יאר איך קום צו דיר א ערב שבת ערב יום איך ברענג דיר א שבת פיש און פלייש און קאמפאט און זופ מיט אלסדינג פארפל און קוגל קום איך איך גיב דיר ברענג דיר א שבת ברענג איך דיר אלע זאכן און זאג דיר אבער ברענג כלים איך האב דיר אריינגעגאסן די כלים איך דארף צוריק נעמען די כלים ברענג די כלים און אפילו איך לאז דיר איבער די כלים מוצאי שבת נעם איך עס צוריק איך לאז די כלים לאזט נישט איבער קיין כלים האט אבער איהר האט אמאל געזעהן רבותי איינער זאל שיקן א משלוח מנות ער זאל צוריק נעמען די כלים נישטא כזה זאך

די באקאנטע גמרא, קם רבא ושחטא לרב זירא, למחר בעא רחמי ואחייה, ער האט געמאכט א תחיית המתים, זאגט דער אמרי נועם, אין די גמרא איז נישטא קיין מעשות וואס איז נישט נוגע למעשה, די גמרא איז נישט קיין פלאץ פון מעשות, די גמרא דערציילט א מעשה וואס איז נוגע למעשה, למעשה אז זאלסט וויסן אז פורים קען מען פועל'ן אפילו ישי'ס כעין תחיית המתים, וואס הייסט כעין תחיית המתים, אלע דאקטוירים האבן געזאגט שוין נישטא וואס צו טון, אלע שדכנים זאגן ס'איז נישטא וואס צו טון, אלע ביזנעס מענטשן זאגן שוין ער איז שוין אנגעזעצט, אלע מהפיכות וועסטו מאכן זאגט דער אמרי נועם, דו האסט נישט פארגעסן א יעדע מענטש, יעדע מענטש, און אלע כוחות זענען נישטא וואס נישט, אלעס קען מען. מה בקשתך עוד, דער עוד מסירות, אלעס, אלעס אויפן גרעסטן פארנעם, ער טייטשט אמרי נועם דארטן, אבער נאמן אתה להחיות מתים,

יעצט זאגט מר בני רב אחא, וואס זאגט ער בזמן הזה? זאגט על הניסים אז מען מוז זאגן אז דער פשט איז בזמן הזה, יעצט! פ' אלף, תש"פ אלף, יעצט מאכט די אייבישטער די ניסים! יעצט בזמן הזה! ער זאגט ועשה אותו יום משתה ושמחה שטייט ועשה, שטייט נישט ועשו, ועשה מיינט די אייבישטער רופט אויס אויבן א יום משתה ושמחה זאגט ער ווייל די גזירה איז זאגט ער, ס'איז פאקט ממש געווען גע'חתמ'עט אויבן אין הימל. די גזירה איז געווען אויבן אין הימל, און נאך וואס מען האט דא צוריסן די גזירה איז למנצח זמרו למי שנוצחין אותו ושמח, כביכול זאגט זמרו למי שנוצחין אותו ושמח, דער באשעפער איז געווען אזוי פרייליך מען האט מבטל געווען די גזירה מען האט אים געווינען כביכול, זאגט ער די אייבערשטער רופט אויס אויבן א יום משתה ושמחה, ער רופט עס אויס אויבן, דאס איז בזמן הזה ווען אונז פראווען מיר דא דעם פורים. דא ווען אונז פראווען מיר דעם פורים ווי רבי שיעלע בעלזער טייטשט, והימים האלה נזכרים ונעשים, זאגט רבי שיעלע בעלזער א יעדע יום טוב איז זכר ליציאת מצרים, א זכר, דא איז נישט קיין זכר, נזכרים ונעשים, די מהפיכות ווערט, גיי נאר אריין אין גלגל, גיי אריין אין ראד זיך מיטדרייען, ס'איז ונעשים, ס'איז נישט עפעס עפעס מעורר זיין עפעס א זכר ליציאת מצרים, ס'איז נזכרים ונעשים, ס'ווערט, אבער גיב זיך א כאפ מיט, גיב זיך א שאקל דא. קול הלשון,

די קצירה בשמחה, זאגט דאך בפורים וואו דו ביסט נוטע, עס מוז זיין פירות, עס איז נטיעה של שמחה בפורים זאגט ער, בפורים איז די נטיעה של שמחה, ווייל ס'מוז זיין פירות ונאמר לפני המלך, ס'מוז זיין ישועות, און ממילא איז די נטיעה של שמחה מבטיח לו שיהיה פירות ופירות ופירות בעמלו. אה! רבותי ער האט א לשון הטו וואס מען פסק'נט נישט אזוי, אבער וואס שטייט דא אונטער די ווערטער? דער טור זאגט אין תרצ"ג, אונז פסק'ן מיר נישט אזוי, און קיינער פירט זיך נישט אזוי, אבער ער האט א לשון.

וויבאלד ס'איז אזא יום נס דארף מען יעצט בעטן רחמים זאלן אונז יעצט גאלינו באחרונה כבראשונה רבותי אונז פסק'ן מיר נישט אזוי נישט קיין נפילת אפים אבער דאס זאלסטו פארשטיין ווען דו דרייסט זיך מיטן תהלים דאס זאלסטו פארשטיין ווען דו שטעלסט זיך אוועק דאווענען אז דאס איז א יום נס א אנדערע טאג זיין, עד כדי כך אז זיי האבן געוואלט אפילו אויף נס יום טוב מען זאל זאגן דעם נפילת אפיים אוי וואס א איד קען אין דעם טאג מען זאגט נאך אמאל. און די גמרא זאגט אין מגילה דף ד', חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום שנאמר, אלקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. פרעגן אלע די קשיא איך פארשטיי נישט אזא טאג וואס יעדער שמויגער איז א צדיק גוזר, יא יעדער איינער א צדיק גוזר, גייסטו ארויסלערנען פון א פסוק, אלקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי? אַזאַ טאָג, וואָס יעדער איינער קען אַלעס דינג, ס'איז דאָך ולא תענה מיט הא גופֿא. דאָס איז עס. דאָס איז טאַקע די גאַנצע וואָרט. וואָס איז די גאַנצע וואָרט? אַז זאָלסט וויסן, פּורים, וואָס דו האָסט נאָך נישט אויסגעפּועלט, ס'איז נאָך כּאין ואפֿס קעגן וואָס דו קענסט אויספּועלן, ווייל דו קענסט אַפֿילו תּחית-המתים. ס'איז אַ מוהל-המלך, קענסט אַלץ. וואָס דו האָסט נאָר אויסגעפּועלט, ס'איז נאָך ולא תענה. למה הדבר דומה? ווען דאָ אין רב-עקיבֿא-גאַס זאָל זײַן אַ גרויסער באַרג פֿון בריליאַנטן, אַ באַרג פֿון בריליאַנטן מיט די גרינע הונדערטערס, דריי! יעדער איינער וואלט ארויסגעלאפן און אנגעפאקט אלע קעשענעס דא אונטערן קאפל אין די אויערן וואלט ער אריינגעלייגט אין די שיך וואלט ער אריינגעלייגט און ער וואלט געשלעפט רענצלען מיט בריליאנטן ביסט שוין רואיג קענסט חתונה מאכן אוראייניקלעך שוין ביסט רואיג ניין נישט רואיג פארוואס דו ווייסט סארא בארג כ'האב איבערגעלאזט דארטן דו ווייסט סארא בארג בריליאנטן דאס זאלסטו וויסן פורים ס'איז נאך ולא תענה וואס דו קענסט. יעדער שמויגער א צדיק גוזר א מלך א מלך אויפן גרעסטן פארנעם. נאר דארפסט אכטונג געבן ווי מ'האט געשמועסט אז דו האלטסט דעם טבעת המלך גיי נישט קיין בשר חיטה פלייש קישקע און שוין אנדערע זאכן. רייס אריין מיטן גרויסן שמחה פארשטייט זיך. ווי זאגט די שפת אמת? אין שפת אמת זאגט ער, גיב א קוק א פשוטע פשט אין מגילה. המן, אחשורוש איז דאך געווען אזוי פארקאנטשעט מיט המן. אנהייב מגילה. ער איז געווען אזוי אדוק מיט המן, וואס דו זאגסט, ער געבט אים דעם טבעת, וואס דו זאגסט, הכסף נתון לך והעם לעשות, אלעס, אזוי, און פלוצלינג איז געווארן אזא מהפכה, סוף מגילה, דאס איז וואס דו קענסט מאכן פורים, די מהפכות, די גרעסטע מהפכות, צו חלילה ברוחניות זיין א קינד איז עפעס נישט, די גרעסטע מהפכות וואס צו מאכן, צו בגוף צו בנפש און אלעס דינגס צו קענען אויפן גרעסטן פארנעם. אוי אויפן גרעסטן פארנעם, אדער אויפן גרעסטן פארנעם, און אונז דארף מען. ווי ווי האט געזאגט הרב דעסלער אמאל א זיס ווארט ער זאגט א אז א גרויסע גביר מען דארף דאך מען פארט דאך אין די בעדער אין חמי טבריה ס'איז געווען מאריענבאד מען פארט צו די בעדער זיך וואשן ווי איינער וואס האט געלט פארט אין די בעדער פארט אין חמי טבריה איינער וואס האט נישט קיין געלט א נארמאלער אינגערמאן האט נישט קיין געלט דארטן צו פארן וואס טוט ער ער גייט אריין אין בית מרקחת און ער קויפט א פלעשעלע דארט און ס'איז דא אביסעלע פון די חמי טבריה און שמירט אביסל אין די זייטן דא און דא און דא שמירט אין די זייטן שמירט אין די זייטן זאגט ער דו זיי נישט ווי די קאפצן כאפט א א קאפיטל דא און א קאפיטל דא דו ביסט אין הייסן טאג טובל דיך אריין אין א הייסע טאג טובל דיך אריין אין די חמי טבריה כ'זאג דיר זיי נישט אביסל דא אביסל דארט. רייס אריין נישט געגעבן טאג טונק זיך אריין. אין סלאנים האט זיך געדרייט א שארפע ווארט פורים, וואס דאס איז פורים? מען זאגט אין פורים מען זאגט דא גאר א שארפע ווארט. זאגט אזוי אז א מלך האט זיך אמאל געדארפט אריבערציען א דירה. דארפסט אריבערציען א דירה נעם אריבער די זאכן. גיי נעם ארויס אמאל איז דאך נישט געווען קיין קאמפיוטערס מען האט געדארפט ארויסנעמען אלע ביכער אריבערפירן צו א אנדערע פאלאץ. נעם ארויס די אלע סודות פון די מדינה און לייג ארויס אין די גאס, די סודות אין מדינה דאס איז דאך סודות פון, אבער וואס, ווי נישט, מען האט עס אריבערגעפירט מיט זילנערס, מיט אלע, מיט זילנערס, מיט מעסערס, מיט שווערדן, מען האט עס אריבערגעפירט, שוין. אבער די עיקר פראבלעם איז געווען, וויאזוי פירט מען אריבער דעם כתר? אויף דעם צימבלען אלע מדינות דאס צו צעשיסן דעם כתר, דאס צימבלען אויף דעם איז דא אסאך מתאבדים וואס וועלן זיך מאבד זיין לדעת די עיקר דאס צו צעשיסן, איז דאס וועט נישט העלפן קיין מיליטער, וואס טוט מען דא? ס'וועט נישט העלפן קיין מיליטער, אויף סודות המדינה קענסטו אוועקגעבן מיליטער, אבער אבער אויפן כתר דאס איז דאס זיין מתאבדים עס אוועקצולייגן דעם כתר, וואס טוט מען? ביז זיי האבן זיך מיישב געווען א גוטע עצה, מ'וועט נעמען א פשוט'ע וואגן, נישט קיין מלכות'דיגע, נישט קיין קאדיגלאק, נישט קיין וואלווא, א פשוטע וואגן, א פשוטע וואגן אז מען זאל נישט פילן אז ס'איז א מלכות'דיגע, א פשוטע וואגן, מען האט ארויף געלייגט דארטן די קרוין קיינער זאל נישט פילן אז ס'איז א מלכות'דיגע, מען האט עס איבערגעדעקט מיט שמאטעס, און אזוי האט מען עס אריבער געפירט קיינעם איז גארנישט איינגעפאלן וואס דא ליגט. האבן זיי געזאגט אז דער פורים שטייט דאך איבער די כתר, ער מיינט סתם צו עפעס לבוא אל המלך, דער מאור ושמש ברענגט דארטן זיין פירי, איך פארשטיי נישט אין די עניינים, אבער ער זאגט דארטן אז וואס ביי כתר יום כיפור די כוונה איז דאס איז פורים שולט גאנצע טאג, דערפאר איז לבוא אל המלך ווייל דאס איז די גרעסטע דא די כתר, נו א כתר איינער איינער האט אריינגעהויבן בית החיים אויף איינמאל און מען בויעט אך ורק, יעדער איינער וועט מאכן וואס ער וויל. יעדער איינער וועט מאכן וואס ער וויל, א כתר, יעדער, דערפאר וואס האט מען געטון? האט מען גענומען א פשוטע וואגן, ס'איז נישטא קיין קידוש, נישטא קיין איסור מלאכה, קוים א שטריימל גייט דא, און טאמער האט ער א שטריימל האט ער אונטער דעם א מאסקע, פארשטעלט מיט שמאטע, איבערגעגעבן א פשוטע וואגן, א פשוטע כדי מען זאל נישט פילן, און מ'האט איבערגעדעקט דעם כתר מיט שמאטעס, וואס איז א שמאטעס? מאסקעס, מיט טרינקען, אבער דאס איז א הייליגע זאך טרינקען, אבער עס איז הייליגע שמאטעס, איבערדעקן דעם כתר, איבערדעקן ווייל דער כתר מוז אריבערפארן, אבער איך פארשטיי, אפילו דו כאפסט א טרינק, זאלסט פארשטיין אז דא איז דער כתר, גיי לייג זיך אריין דא, גיב זיך א לבוא אל המלך להתחנן לו, ווי האט ער געשריגן דער בית אברהם ביים טיש ותתחנן לו, זי האט זיך געבעטן פאר אים, זי איז געווארן איין שטיק ותתחנן,

פורים כפורים, אינמיטן טיש איז אריינגעקומען א אינגערמאן האט געהייסן יידל ריבאק, יידל ריבאק, ער איז אריינגעקומען האט זיך אוועקגעשטעלט קעגן איבער דעם בית אברהם און געוויינט און געשריגן אז זיין אינגל איז אים יעצט אראפגעפאלן פון א הויכן שטאק מיטן קאפ אויף א שטיין, אזוי איז ער אראפגעפאלן, און איך דארף נישט מסביר זיין מער דעם עולם, מען זאל אפגעהיטן ווערן פון א הויכן שטאק מיטן קאפ אויף א שטיין, און דאקטוירים זאגן נישט אנרירן, נישט אנרירן ווייל יעדער קען, און ער האט געוויינט

האט ער זיך צעוויינט, ער האט מורא אהיימצוגיין, ער קען נישט טראכטן וואס דארטן טוט זיך, א קינד אראפגעפאלן פון א הויכע שטאק מיט קאפ אויף א שטיין, און ער האט אים געשיקט נאכאמאל, גיי אהיים! האט ער זיך אנגעהויבן צו רירן, און אונז האבן אים נישט געלאזט גיין אליין, שרייבט ר' ישראל שמעון, ער איז געווען, דריי חברה זענען געגאנגען מיט אים, איך בין מיטגעגאנגען אהיים, און ער שרייבט דארטן, מיר זענען אהיימגעקומען, האט דער אינגל זיך געדרייט און געשריגן און געוויינט, מה שלא עשה רבינו זצל, קם רבה, בעי רחמי ואחייה, תחיית המתים. בעי רחמי ואחייה. וואס דאס הייסט אזא טאג. בעי רחמי ואחייה. ווען מען גיט א, מען גיט זיך א שאקל אביסל. ווען מען נוצט עס אויס און מיינט א געשריי, אט א אמת'ע געשריי. דא גייט מיט א געשריי. אויף א ויזעק, להתחנן לו ותתחנן לו האט ער געשריגן, זי האט זיך געבעטן פאר אים. ודרך אגב, נישט ודרך אגב, דרך עיקר, דאס איז געווען אינמיטן משתה היין וואס אין מחזור ויטרי שטייט, ווער דאס מחזור ויטרי? אה, מחזור ויטרי איז אדער רשי אדער א תלמיד פון רשי, ס'איז קלאר אז ס'איז א ראשון. ער שרייבט אין סוף סימן ת', אין תסה, שרייבט ער דא אזוי, פורים שכל אדם מאריך בסעודתו ומן השמים ימלא שאלתו. מ'איז דאך מאריך דעם סעודה שכל אדם מ ומן השמים, אז דעמאלטס ווען וויינט זיך אויס א צרה, וויינט זיך אויס א ברוגז, פורים שכל אדם מאריך בסעודתו ומן השמים ימלא שאלתו. מיט נגינה, מיט שפרינגען, מיט טאנצן, מיט אלסדינגס, דאס גייט צוזאמען, דאס אלס איז איין זאך, די טאנץ מיט די, מיט אלסדינגס. הא? ווי האט עס געזאגט רבי נפתלי ראפשיצער? א מענטש וויינט, דא זאגט ער זאגן תהילים, דא וויינען, דא זינגען, דא טאנצן, ווי אזוי גייט דאס? הא? רבי נפתלי ראפשיצער האט געזאגט אז ער האט זיך אמאל ארומגעדרייט מיט קשיות, אין איין פלאץ שטייט עבדו את ה' בשמחה, אין די אנדערע פלאץ שטייט גילו ברעדה, אין איין פלאץ שטייט תמים תהיה עם ה' אלוקיך, מען דארף זיין תמים, אין אנדערע פלאץ שטייט הוי ערום ביראה, וואס דארף מען זיין? פלוצלינג האב איך געהערט אינמיטן מזל טוב! ס'איז געבוירן געווארן א אינגעלע, נפתול'טשע איז געבוירן געווארן. האב איך פארשטאנען אויף דעם בין איך געבוירן געווארן, צו טרעפן דא די שבילים מיטן טאנצן און שפרינגען און בעטן און זינגען און וויינען און שרייען, אלעס ליגט צוזאמען. און אזוי טוט מען פועלן א ישועה. פורים שכל אדם מאריך בסעודתו ומן השמים ימלא שאלתו. וויאזוי די יאר? די יאר אויך מאריך בסעודתו, אדער הייבסט אן פון אינדערפרי, קענסט אלע ביידע, קענסט מאכן א פורס מפה ביז צומארגנס אינדערפרי, ארום און ארום. ס'איז מיט שפּרינגען מיט טאַנצן. איר ווייסט ס'איז דאָ אַ ספר אמרי נועם פון אַ קדמון, אַ קדמון, אמרי נועם אַ קדמון. די מהרשא ברענגט אים אין כמה מקומות בשס. ער שרייבט אַ אינטערעסאַנטע זאַך אַז אין מגילה שטייט להיות היהודים עתידים ליום הזה. אַלע בעלי קורא'ס ווייסן אַז עתידים שטייט מיט אַ ו' נאָכן ת', נישט מיט אַ י'. נאָרמאַל דאַרף עס שטיין עתידים, להיות היהודים עתידים ליום הזה דאַרף זיין מיט אַ י' נישט מיט קיין ו'. שטייט מיט אַ ו'. פאַרוואָס שטייט אמרי נועם אַ קדמון?

ביים הויף פון בית אברהם. הערט וואס דער בית אברהם אליינס האט געשריבן דעם עולם. דער בית אברהם האט געשריגן דעם עולם אזוי. ער זאגט אז מלכותו דרקיע כעין מלכותו דארעא. ער זאגט אין רוסלאנד איז געווען דעמאלטס, איני יודע, ביז דעמאלטס איז געווען, ס'איז געווען א רוסישער צאר. וואס איז רוסישער צאר? וואס ער האט געוואלט האט ער געשניטן, געשניטן גזירות איז געשניטן, געשניטן וואס ער האט געוואלט, על פיו וואס ער האט געזאגט איז געווארן. מ'האט געשניטן וואס ער האט געזאגט. א תירוץ היינט נישטא קיין נישטא קיין היינט איז דא א סאוויעט וואס הייסט א סאוויעט א סאוויעט איז געווען א מועצה א מועצה וואס איז דא אין יעדע און די מועצה איז קובע דער רוסישע צאר איז נישט אליין קובע האט ער געזאגט מלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא האט ער געשריגן אזוי האט ער געשריגן פארן קריג האט ער געשריגן אז אמאל איז געווען א צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל היינט ווען אידן זיצן צוזאמען די סאוויעט די מועצה דעמאלטס איז מען אלץ מבטל דעמאלטס איז מען אלצדינג מבטל איך מיין צו זאגן אז ס'מיינט נישט געווען אז ס'געווען א מופת אין בית אברהם ס'קען זיין בית אברהם אלצדינג אבער די געדאנק איז ווען אידן זיצן צוזאמען פורים און מען שרייט און מען וויינט אוי וואס איז מען דעמאלטס מבטל ווען יעדער איינער קריגט דעם כח פון אמאל המלך יעדער איינער אויפן גרעסטן פארנעם אין קארלין ווייסט מען א דבר נורא א משפחה וואס האט הונדערטער הונדערטער הויכע הונדערטער הויכע הונדערטער די משפחה. די עולם דא אוודאי קען אזא ציבור א חלק פון די משפחה ווייל עס איז א משפחה פון הויכע הונדערטערס בכל עיר ועיר די משפחה די אבי אבות המשפחה האט לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער לאנגע יארן כסדר פלעגט ער אריינגיין צום קארלינער צו רבי אברהם אלימלך פלעגט ער אריינגיין כסדר צום קארלינער מיט א קוויטל און די קארלינער האט עס אוועקגעלייגט האט אים נישט געענטפערט און ער האט פארשטאנען ער דארף א גרויסע ישועה דער רבי ענטפערט נישט בכלל ליינט די קוויטל און ער לייגט כסדר האט ער אוועקגעלייגט די קוויטל האט נישט געענטפערט

האט ער זיך געווען ביי קיינעם ביי קיינעם נישט געווען שטעל וואס איז דאס האט ער אים דערציילט וואס איז געווען פורים אין בית מדרש ער האט געברענגט דארטן א קאסטן באטלעך די עולם האט גע אה זאגט ער אויב אזוי איז פשוט אויב אזוי איז פשוט האט ער אים געזאגט אזוי מיר האבן געזען אין קארלין האט מען דאך גערעדט מיר די ווארט איך איז געווען אין קארלין טרייף אלע רביס פלעגן זאגן מיר מיר האבן געזען אין קוויטל מיר האבן געזען האבן מיר געזען אז ס'איז בכלל נישט שייך נישט שייך קיין קינדער. מיר האבן געזען האבן מיר געזען אז ס'איז בכלל נישט שייך. אידן זיצן צוזאמען פורים און זיי ווייסן פון גארנישט זענען זיי בוקע אלץ ביז צום כסא הכבוד. אידן זיצן צוזאמען פורים און טאקע ווייל מען ווייסט פון גארנישט זאל מען פון גארנישט וויסן. אוי אסאך ווייסן נישט אויף וואס מען דארף בעטן, מען דארף נאר א געשריי געבן און וויסן אז דו געפינסט זיך דא אין אזא טאג, אין אזא טאג ווי ס'שטייט די הייליגע חתם סופר שרייבט אין דרשות אין דף קנ"ו זאגט ער אזוי ובאמת הערט א לשון פון חתם סופר פורים יום טוב גדול הוא אם זאגט ער קוק אויף קבלת התורה איז דאס ברצון איז מער פון שבועות וואס איז געווען ברצון שבועות איז געווען הר כגיגית אם כלפי פסח איז עס אסאך גרעסער פון פסח פארוואס ווייל פסח איז געווען משעבוד לחירות און פורים איז ממיתה לחיים.

יא! אז מען ווייסט אויסצונוצן, אויסצונוצן אזעלכע, אזוינע גרויסע זמנים, מען נעמט אזעלכע פשוטע מענטשן ווי געזאגט, נעם יום הכיפור אזא גרויס, אויב געב אים פאר קינדער אין די הענט, פורים אזוי גרויס, אויב געב אים פאר שיכורים אין די הענט, ס'איז די אלע זאכן גייט גייט איבער געדעקט, אבער אז מען האט שכל און מען נוצט עס יא אויס, אוי אבער מען נוצט עס אויס, אלע נוצן אויס, אלע כאפן די תהלים, און ס'איז ברוך השם היינט אכשר דרא אין יעדן בית מדרש מיליאנע תהלים, צו פארטאגס צו ביינאכט, כ'מיין דא אבער א נקודה רבותי. אז מען האסט די כח לאמר למלך, האסט עס איין טאג, ביסט א צדיק גוזר, ניץ עס אויס אביסעלע, אביסעלע באיכות, באיכות ובכמות, ווי זאגט מען דארטן אין ענגלאנד דאכט זיך זאגט מען איז געווען, דארטן איז געווען עפעס א עקסידענט ביי א באן, דארטן די באנען, די שינעס אין די באן איז טיף א האלבע מעטער, דארטן אין ענגלאנד, א טיף א האלבע מעטער, און איינער פאלט דארטן אריין און נישטא וואס צו טון, און השם ישמרינו, און איינער אינגערמאן דארטן אריינגעפאלן. אריינגעפאלן און די משפחה האט געשריגן אוי ער ווערט באלד צוברעקלט ס'איז נישט דא וואס צו טון קיינער קען נישט אריינגיין דארטן ווייל ס'איז סכנת נפשות נאר ס'איז געווען דארטן עפעס א שווארצע קושי וואס האט דארטן געארבעט אין באן א שווארצע גוי און ער האט געגעבן א שפרינג אריין האט אים געגעבן גיב א האנט א האנט א פיס א דע ער האט אים ארויסגענומען האט אים געראטעוועט אלע געלאפן צו דעם שווארצן און געזאגט אזא זכות געראטעוועט א מענטשן קיינער וואלט אים נישט געקענט ראטעווען אזא זכות ממש א מציל געראטעוועט האט ער זיי געזאגט חברה איך ווייס נישט וואס איר זאגט זכות אהין זכות אהער איך ווייס נישט וואס איר רעדט ווייס איין זאך, איך ארבעט דא ביי די באן, אויף יעדן שעה קריג איך צען דאלער, ווען דא וואלט יעצט געווען א עקסידענט, וואלט פֿיר שעה געווען פארמאכט די באן, וואלט איך פארלוירן פֿערציק דאלער, איך האב געארבעט פאר מיין פֿערציק דאלער. פארשטייט? א מצב ווי אזוי, ער האט געארבעט פאר זיינע פֿערציק, רבותי, דעם שווארצן קושי, דעם שווארצן גוי ארויסנעמען פון אונז פאר פורים, דו קענסט דא ארבעטן, א תלוי וואס, איך ארבעט פאר פֿערציק דאלער. גיי, הייב אויף דיינע השגות אביסל, פארשטיי ווי דו געפינסט זיך דא, דערהייב זיך אביסל, כאפ אביסל ווי דו ביסט דא. נאר די שינאווער רב שרייבט, ביום זה, אזוי שרייבט אין דברי יחזקאל, ביום זה יש ביד כל יהודי את הכח של כהן גדול לפני ולפנים בקודש הקדשים. איר הערט א לשון? שינאווער רב, יעדע איד האט דעם כח פון כהן גדול עיין שכר בפורים העת רצון כל כך לאין שיעור, יעדע מענטש לאמר למלך, דער שפת אמת פון תרנ"ז שרייבט דער שפת אמת, דאס איז די זעלבע ווערטער, ער זאגט אז ביי כהן גדול שטייט ואל יבוא בכל עת אל הקודש מ'טאר נישט אריינגיין לפני ולפנים, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, נאר יום כיפור, אבער ביי פורים שטייט ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, מען קען אריינגיין אין קודש הקדשים משיג זיין אפילו עס איז נישט יום כיפור. בימי הפורים, זאגט דער ידוע אמרי נועם יש התגברות הרחמים והרצון עד למעלה ראש, ביז למעלה ראש. איז רבותי, אויפהייבן אביסל אט די השגה איז דאס שוין אפגעלערנט אין ראשונים, דער עולם זאל עס אליין אריינקוקן, איך וועל נישט מאריך זיין יעצט אין דעם, אבער א באקאנטע תשובת הרשב א אין צ"ג זאל דער עולם נאכקוקן דעם רשב א, וואס איינער האט אים געפרעגט, ס'איז א קליינע תשובה, דער עולם קען עס לערנען, א קליינע תשובה, כדאי זייער, אבער ער שרייבט דארטן אינמיטן שרייבט ער על כן נראה לי פירושו, ער זאגט שכל המועדים האט דער אייבערשטער נישט צוגעזאגט לא הבטיח השם יתברך שלא יגרום החטא ביטולם באחד מן הזמנים, דער רבונו של עולם האט געהייסן מאכן מועדים, אבער רבונו של עולם האט נישט צוגעזאגט אז ס'וועט נישט בטל ווערן, ס'שטייט אין פסוק שכח השם בציון מועד ושבת, אידן האבן געזינדיגט איז געווארן בטל מועד ושבת, איין טאג א יאר זאגט דער רשבא האט דער רבונו של עולם צוגעזאגט דער ערגסטער שאול תחתית ס'וועט בלייבן די זעלבע זאך,

זאגט מיר נאך די גמרא אין מגילה דף יוד, די עולם געדענקט דארטן א גאנצע א גאנצע עמוד גמרא מאמרים פון רב לוי, אינמיטן איז דא אמר רב לוי אין די סוגיא פון בימי אחשורוש, אמר רב לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, זאגט רב לוי, המקום ארון אינו מן המידה, אז אין קדשי קדשים איז געשטאנען א ארון, יא?

זאגט פארקערט, דאס וויל טאקע תנא דבי אליהו זאגן. נישטא א געוויין פון א אידן. אבער כ'מיין צו זאגן, כ'רעד כלפי דעם ענין רבותי, אכשר דרא היינט מ'טוהט, מ'שרייט, אבער וויסן מיט א מיט א געשריי, ווייל ווי זאגט ער דארטן די טייטש פון דעם מלבים, ותאמר לו, האט ער מיר געזאגט, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תפול לפניו. פרעגט דער מלבים, אזוי רעדט זרש צו המן? נו, מ'זאגט אים, אה, נפול תפול, דו וועסט פאלן, זי איז דאך אים געווען געטריי,

נפֿל תּיפּל לפֿניו, גײ פֿאַל דאָרטן אין מיטן שמונה-עשׂרה און קום, נפֿל תּיפּל, װי אַ מסכּן, װי אַ נעבעכדיקער. אַ מרדכי װעט זיך פֿילן, אָ, זיך מכניע, ער ט'זיך פֿילן גיט, ער װעט שױן אױפֿהערן צו דאַװענען, ער װעט דאַװענען װײַטער, מע דאַרף דאָך דאַװענען, ס'איז פּורים, ט'ער דאַװענען, פֿאַרשטײסט, װען נישט ער, װײַל מע דאַרף דאַװענען, דעמאָלט איז ט'יר, איז דעמאָלט איז ט'יר מען אַ צער, זײַן זון געזאָגט, פֿאַרשטײסט? אונדז דאַרף מען זיך אַביסל אױסלערנען פֿון דעם, װי זי װיסן, װי אַזױ מע גײט אַרײַן אין אַזאַ הײסע טאָג, אַז דו האָסט די כּוחות, דו האָסט די כּוחות מיט אַ, מיט אַ, אדער כוחות, וואס הייסט כוחות? וואס מען נעמט אריין אזעלכע פשוט'ע מענטשן און מען מאכט פון זיי די גרעסטע זאכן. צו ווי א מהרשא אין מסכת מגילה, וואס מען רעדט באריכות אביסל תפילה. דער מהרשא אין מגילה זאגט דארטן, די גמרא זאגט אין מגילה טו, אז ווען אסתר איז אנגעקומען לחצר בית המלך ביי הפנימית, נסתלקה ממנה שכינה, האט זי געזאגט, קלי קלי למה עזבתני? שמא אתה דן, שמא על שקראתיו כלב? אפשר ווייל איך האב אים גערופן כלב, האט זי, חזרה וקראתו אריה, האט זי אים גערופן אריה שפעטער. אזוי זאגט די גמרא, שמא על שקראתיו כלב? וועגן דעם נסתלקה ממנה שכינה? חזרה וקראתו אריה. די מהרשא א מורא'דיגע ווארט דארטן. וואס איז די נפקא מינה פון א כלב מיט א אריה? נפקא מינה, דא שטייט אין על איילת השחר, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי הושיעני מפי אריה, ווייל חזרה וקראתו אריה. וויפיל מאל האסטו געוויסט וואס נפקא מינה איז? ווען א מענטש זעהט א הינט, יא? ער גיבט א באטראכט אזוי דעם הינט, און ער פארשטייט וואסערע הצלה ער דארף רופן וועגן אזא הינט, יא? אבער ווען ער זעהט אזא לייבעלע, א לייבעלע, ער באטראכט דעם נישט, ער גיבט א שריי, רבונו של עולם הצל, און זאגט זיי מיר מציל, ער ווייסט ווי נישט דא, דא איז דא א געשריי, ווייל אדער שמע ישראל, אדער ער זעהט דעם לייבעלע, ער באטראכט אים נישט. זאגט די מהרשא, ווען דו זעהסט א הינט, איז די דאווענסט אבער ווי זאגט מען אזוי דאווענען מיט אפציעס, יא איך וויל דאווענען, אבער די זעסט אליין ווי נישט סתם געדאווענט ס'איז א געשריי, זאגט דער רב זאגט דער מהרש"א שמא על שקראתיו כלב, קען זיין אז די הסתר פנים איז ווייל מיין תפילה איז נאר געווען פונקט ווי פון א כלב, ס'איז נישט געווען מיט א מעמקי הלב, ס'איז נישט געווען מיט מעמקי הלב פונקט ווי לעבן א לייב, חזרה וקראתו אריה דעמאלטס איז געווארן ונהפוך הוא, ווען זי האט געגעבן א געשריי, ווען ווען אונז ווייסן מיר דאך אונזערע כוחות אויסנוצן אויפן גרעסטן פארנעם. ווייל דער קדושת לוי טענה'ט אז די גאנצע מגילה מיינט נאר בארדיטשובער רב, די גאנצע מגילה מיינט נאר דאס, די באקאנטע חזל וואס מען ברענגט דארטן א באותה שעה, ווען ס'איז געווען די נגזר גזירה, להשמיד להרוג ולאבד זאגט דער מדרש רץ אליהו זכור לטוב בבהלה אצל אבות העולם ואצל משה בן עמרם ואמר להם, ער איז געלאפן אבות האט געפרעגט עד מתי אבות העולם רדומים בשינה ביז ווען שלאפט עטס ואי אתם משגיחים על הצרה שבניכם שרויים בה כי מלאכי השרת חמה ולבנה וכוכבים ומזלות ושמים והארץ וכל צבא המרום בוכים במרר ואתם עומדים מנגד ואינכם משגיחים? שטייט דא אין מדרש אז אברהם אבינו האט אים געפרעגט וואס איז דאס פארוואס איז דאס געווען האט ער געזאגט מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע האט אברהם אבינו געזאגט הער זיך איין אז זיי האבן געזינדיגט און ס'איז שוין דא א גזירה גע'חתמ'עט וואס קען מען טון איז ער געלאפן צו משה רבינו שטייט אין מדרש און האט אים געשריגן אי רועה נאמן כמה פעמים עמדת על הפרץ לישראל וביטלת גזירתם לבלתי השחית ווי שטי ביזטו יעצט שטיל? אמר לו משה זאגט דער מדרש כלום יש אדם כשר באותו הדור די רעדט צו אונז אויבן? איך זוך דא איינעם יש אדם כשר באותו הדור איינער איז דא? אמר לו יש ושמו מרדכי. אמר לו זאגט דער מדרש לך והודיעו האט משה רבינו דעמאלטס געזאגט לך והודיעו כדי שיעמוד הוא משם בתפילה פון אונטן ואני מכאן ונבקש רחמים עליהם האט אמר לו האט אים געענטפערט אליהו הנביא רועה נאמן כבר נכתבה איגרת כליה על ישראל אבער אליהו הנביא האט געזען אז עס איז שוין אויבן גע'חתמ'עט אמר לו משה האט אים געזאגט, האט משה רבינו געזאגט, זיי בודק צו ס'איז גע'חתמ'עט בטיט צו בדם אויבן, צו ס'איז אויבן גע'חתמ'עט בטיט, האט ער אים געענטפערט בטיט, אויב ס'איז בטיט קען מען קען מען צערייסן און מ'האט דעמאלטס צעריסן, רבי חיים וואלאזשינער זאגט דאך לאבדם לא בדם, און דעמאלטס האט מען צעריסן די גזירה זאגט די קדושת לוי אז די גאנצע מגילה איז נאר אויף דעם ענין, אז זאלסט וויסן, אבות העולם ווער האט השגות, אברהם יצחק ויעקב ווער האט השגות האבן נישט געקענט. משה רבינו איז געקומען האט ער געשריגן איין זאך יש אדם כשר למטה פון דא א געשריי דאס האט נארוואס אנגעניגט זאכעס דערפאר איז געשריבן געווארן די גאנצע מגילה זאגט די קדושת לוי מיט די לשון הרמב"ם להודיע לדורות הבאים זאגט די לשון הרמב"ם פארוואס אין מגילת אסתר להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קראנו אליו א געשריי פון אידן וואס דאס האט געמאכט דאס איז די גאנצע ענין דאס איז די גאנצע ענין פון קריאת המגילה

אוי אז אונז וועלן אויסנוצן אזא טאג, אוי ווי ס'וועט בלייבן א מחר, אוי ווי ס'וועט בלייבן א מחר. ווייל איר ווייסט אז די אלע, בכלל ביי מלחמת עמלק איז צא הלחם בעמלק מחר מחר, די גאנצע געשעפט איז מחר מחר מחר, אלעס וואס ס'געבט ווייל די כח איז אויף מחר. יא, ס'איז בכל דור ודור נאט נזכרים ונעשים בכל דור ודור, עיר ועיר, משפחה ומשפחה, יעדער איינער אין יעדן מצב, און נאך איין ווארט, ער שרייבט פון באר מים חיים איז דא א ספר ארץ החיים, ארץ החיים, ער שרייבט דארטן, איך מיין עס איז דאך מצות היום מגילת אסתר, ווייל דער ישמח ישראל זאגט על מקרא מגילה, וואס הייסט מקרא? זאגט ער מלשון למקרא העדה ולמסע את המחנות, אבער בקריאת מגילה ווערט נתאסף אלע כוחות היום, אלע אלצדינג ווערט נעמען צו למקרא, למקרא העדה, אלע כוחות היום ווערט מען נעמען, איז ער שרייבט דער באר מים חיים, אין ארץ החיים שרייבט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות, זאגט ער וואס איז די טייטש קבעוני לדורות, אז ווען דו דערציילסט היינט די מגילה ווערט היינט לדורות די ניסים. קבעוני לדורות! קבעוני מיט דעם וואס דו דערציילסט מיט דעם ווערט די ניסים, ער טייטשט דא דער באר מים חיים, ס'איז דא א פסוק אין קהלת, מה שהיה הוא שיהיה זאגט דער באר מים חיים, מיט דעם וואס דו דערציילסט מה שהיה, מיט דעם ווערט עס יעצט הוא שיהיה, יעצט וועסטו פועל'ן די גרעסטע ישועות, יעצט פועלסטו די גרעסטע ישועות, ווי זאגט ער דארט אין מגילת אסתר הייבט זיך אן ויהי בימי אחשורוש לשון צער, אבער ס'ענדיגט זיך דובר שלום לכל זרעו, אז דערמיט רייסטו איבער די אלע עניני המזל. צו ס'איז חיי, צו ס'איז בני, צו ס'איז מזוני, דער תפארת שלמה זאגט, א מגילה חסר יוד איז גימטריא מזלא. יא, וויפיל איז דאס? אַכט און זיבעציק. א מגילה חסר יוד איז אַכט און זיבעציק מזלא. זאגט ער, פארוואס זאל אלע עניני המזל קען מען אום צו דרייען אין שאץ כ א, חיי, בני, מזוני, וואס איז לאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא. טייטשט דא דער באר מים חיים אזוי, והימים האלה נזכרים ונעשים, מיט דעם וואס מען ליינט די מגילה, דעמאלס ווערט עס נעשים, דעמאלס ווערט עס געמאכט, און ווען? נישט נאר בכל דור ודור, נאר יעדע משפחה ומשפחה ווערט עס, אין יעדע משפחה ווי דער בורא עולם ווייסט אז דארטן דארף מען אויפגעראכטן ווערן מיט גרויסע ישועות, משפחה ומשפחה, לאו דווקא בכל דור ודור, משפחה ומשפחה עיר ועיר, דעמאלס ווערט עס נזכרים ונעשים.

שווערע לשון, אז מען ווערט ניצל מכל צרות ויסורים על ידי קריאת המגילה און צדקה אין דעם טאג, וואס ר' מפייחס נעמאכט אין דעם טאג, נאר דאס איז ווען דאס צוגיין צו יעדן מצוה האט מיט א פנימיות, אזוי בעל שם הקדוש זאגט הקורא את המגילה למפרע לא יצא, שטייט אין בעל שם טוב על התורה, שטייט דאס אין דברי שלום ברענגט עס אויך אראפ פון בעל שם הקדוש, ברענגט אזוי, אז אז וואס טייטש הקורא את המגילה למפרע לא יצא, טאמער ליינט ער די מגילה פונקט ווי א סיפורי מעשיות, א מעשה וואס איז געווען, א בעבר נעשה ניסים, ואינו מעלה על ליבו זאגט דער בעל שם הקדוש ואינו מעלה על ליבו אשר השם יתברך עושה לנו ניסים ונפלאות בכל דור ודור בזכות הקריאה לא יצא אז די גלייבסט נישט אז די ביסט נישט מעלה על ליבו יעצט ווערט די ניסים עס זענען נזכרים ונעשים און יעצט ווערט עס דער אזא איינער איז לא יצא פארשטיין אביסל אז די קענסט דא איבערדרייען אלע עניני המזל וואס נישט

איינער זאגט ניין רבי איד לערן יעצט צוויי שעה הייב זיך אויף פארטאגס לערן נאך א שעה שפעטער נאך א סדר צוויי שעה רב זירא איז לשון זעירא רבה איז אין גרויס רב זירא איז זעירא קליין זאגט ער ווען ס'קומט א טאג ווי פורים איז אלע האלטן קם רבה ושחטיה לרב זירא מען דארף גיין נאר ברבה נאר בגדול גיי קנאק אריין אין הייסן טאג אריין בגדול נו מיט די אלע זאכן רבותי ווי זאגט ער, דער לינקער ווייסט, כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, ווייל דער לינקער ווייסט דאך אויך אז ס'איז א גרויסע טאג און ס'איז יענער בראך מיט אים, אבער ווי פלעגט מען זאגן אין פוילן פלעגט מען זאגן, אז ס'איז געווען דארטן אין ווארשע אין אין די פלאץ וואס די שיפן זענען אנגעקומען, דארט נאר אנגעקומען גרויסע עשירים אנגעקומען דארטן, גרויסע עשירים געקומען, און די גנבים האבן דארטן זיך געדרייט, אז עס קומען די עשירים האבן זיך געדרייט די גנבים, וואס האבן זיי געטון, וואס איז געווען די שיטה, וואס האט מען גע'גנב'עט, ווי אזוי האט מען גע'גנב'עט, מען האט ארויפגעווארפן א גרינע הונדערטער, א גרינע הונדערטע, און דער גביר האט זיך אראפגעבויגן און האט געוואלט האט געוואלט נעמען דעם הונדערטער, און דעמאלטס האט דער גנב זיך אראפגעבויגן און געכאפט דעם רענצל אנטלאפן. האט מען געזאגט אין פוילן, די קונצן האט געהאלפן ווייסט פאר וועמען? פאר די עשירים וואס האבן נישט געקענט די קונצן. אבער די עשירים וואס האבן געקענט די קונצן, האט עס נישט געהאלפן, ווייל זיי האבן געוואוסט יעצט קוקט מען נישט אויף קיין שום הונדערטער, האלט יעצט א רענצל, ער קען דיר בא'גנב'ענען דעם רענצל. זאגט אזוי אז דער יצה ר ער ווארפט יעדן איינעם לא לא עלינו א גרינעם הונדערטער עס קומט א פורים ער ווייסט אז דער מענטש האט א רענצל פון מיליארדן ער ווארפט אים עפעס א גרינע הונדערטער דארטן יעדן איינעם מיט זיין גרינע הונדערטער פאר לגוים וואס ער ווארפט אים דארטן אריין ער גיבט אים עפעס א בלבול לא עלינו אבער דא די קונצן העלפט נאר פאר איינער וואס קען נישט זיינע קונצן איינער וואס ווייסט זיינע קונצן ווייסט ער ער ווערט יעצט איז ער חתן אלע שטותים זאגט מען אים איבערמארגן נישט יעצט

פרעגט עפעס זייער א שארפע לשון, דער רמב ם אין הלכות מגילה פרק ב' הלכה י ח, איז דער רמב ם מדמה דארט מגילת אסתר צו חמשה חומשי תורה. דער רמב ם זאגט מיר יא מגילת אסתר פינקט ווי חמשה חומשי תורה, אזוי זאגט דער רמב ם. אבער דער חתם סופר שרייבט עפעס א מורא'דיגע לשון, דכיון דקבלת התורה בימי משה רבינו איז געווען באונס, און הדר קבלוה בימי אחשורוש איז געווען מרצון, אזוי שרייבט ער, באופן

ווען מאכט מען א ברית? פאר קריאת המגילה ווייסט מען אלע, אבער פארוואס? שרייבט ער פארוואס, ער זאגט אם חל מילה בפורים מלין התינוק, קודם מאכט מען א ברית אחר כך קורין המגילה, כדי שיהיה גם כן בכלל יהודי ולומר עליו ליהודים היתה אורה, אז ווען מ'וועט באלד זאגן ליהודים היתה אורה, זאל דער בעיבי אויך זיין אין כלל, פארשטייסט פארוואס מען ליינט מאכט א ברית פריער? ווייל דער בעיבי זאל אריין גיין ליהודים היתה אורה, ש ש, א גרויסע חידוש, איך האב געמיינט ליהודים היתה אורה איז געווען פאר טויזענט יאר צוריק ביי מרדכי'ן.

פרק צדיק ט' איז די קב הישר, כדאי צו געבן א טאטעל דורך איידער מען הייבט אן ליינען די מגילה, זאגט ער אז דער בעל קורא אין וצריכין אנו לעורר הרחמים שיתגלה הארה הנ ל לחוץ בקריאת המגילה, וישפיע ויאיר על רישא דעמא המתאספים לשמוע מקרא מגילה בלב טהור ובלב שלם בכוונה, זאגט ער אז דאס איז די ברכה אשר קדשנו במצוותיו וצונו על מקרא מגילה, זאגט ער מקרא מגילה מען באשטעלט דעם עולם, מקרא מגילה, לשון הזמנה למקרא, שצונו השם יתברך, לעורר הכוונה, ולהוציא אותו הארה הגדולה לחוץ וזהו על מקרא מגילה דער בעל קורא זאל עס מאכן מיט כח און אויף דעם זאל מען ענטפערן אמן. לאמיר נישט אפהאלטן דעם עולם רבותי נאמען נאך אז עס איז דא נאך איין מצוות היום דער עולם ווייסט וואס עס איז משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים די מעשה אזוי

די עיקר מצות היום איז דאך אביסעלע די אהבה, און איידער מען רעדט טאקע וועגן משלוח מנות און מתנות לאביונים, דא די אינגעלייט דאן מען דארף דאך אסאך שפע דארף מען דאך יא? דארף אסאך שפע און ווי זאגט ער דארטן עס קומט ערב פורים און יעדע שעה פלאצט א הונדערטער און ער ווייסט נישט פון מאין יבוא עזרי אז נישט איז די מעשה אזוי ווי אזוי האט ער געזאגט דער בית אהרן. רבי זלמן בריזל פלעגט עס זאגן פון בית אהרן כסדר, האט דער בית אהרן געזאגט רבונו של עולם גיב געלט פאר אידן איך זאג דיר צו זיי וועלן נישט זיין ערגער אז זיי האבן געלט, איך האב א ראיה צו דעם האט דער בית אהרן געזאגט פארוואס איך זאג דיר צו אידן זאלן האבן געלט און זיי וועלן נישט זיין ערגער, וואס איז די ראיה? ווייל ווען זיי וואלטן געווען ערגער מיט געלט וואלט שוין יצר הרע געדאגה'ט זיי זאלן האבן געלט.

שטייט עס אין די מגילה? די מגילה דארף שרייבן אזא מעשה אז מרדכי הצדיק האט געבעטן מ'זאל קובע זיין יום טוב און זיי האבן נישט מקבל געווען? אין איין פלאץ שטייט ימי משתה ושמחה ויום טוב און ביים עשיה שטייט אז מ'האט נאר געמאכט ימי משתה ושמחה. זאגט די גמרא אז ווייל מרדכי הצדיק האט געבעטן קובע זיין אויף יום טוב מ'האט נישט מקבל געווען. וואס דארף עס די גמרא וואס דארף די מגילה דערציילן? איינס. און ווייטער פרעגט דער ישמח משה ווי קען זיין אזא זאך מרדכי ואסתר זאלן וועלן א זאך וואס כלל ישראל וועט נישט מקבל זיין? פארוואס האבן זיי געוואלט בכלל אזא זאך מאכן יום טוב? זאגט דער ישמח משה בארואיגן דעם עולם אביסל, און דער ישמח משה אין עסיס רמוני אזוי אז דער געדאנק איז אז די גמרא זאגט כל מזונותיו של אדם קצובים חוץ מהוצאות שבתות והוצאות ימים טובים, הוצאות יום טוב איז נישט בכלל. מרדכי הצדיק האט געזען, ס'קומט א משלוח מנות, מ'דארף צאלן פאר די מלמדים, מ'דארף צאלן, ס'איז קאסט געלט! ס'קאסט געלט! און דו פארשטייסט, ס'קאסט געלט! הוצאות יום טובים. און ממילא האט ער געוואלט פשוט, ער האט געוואלט ס'זאל זיין יום טוב וועגן ארויסנעמען פונעם חשבון. ווייל חוץ מהוצאות שבת והוצאות יום טוב איז דאך נישט בכלל פון די מזונותיו של אדם קצובים. זאגט דער ישמח משה, דער עולם האט עס נישט מקבל געווען, אבער אין הימל האט מען עס מקבל געווען, ס'איז נישט אין חשבון. ס'איז נישט אין חשבון, מ'זאל נישט דאגה'ן, מ'זאל ליבער צוטאל צוריקקומען, בארואיגן דעם עולם די ערשטע זאך שוין איז אז מ'איז רואיג, איז דארף מען געדענקען דעם לשון הרמב ם הלכות מגילה פרק ב' הלכה י ז, דער רמב ם זאגט מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח לרעיו, הערט א לשון הרמב ם, מער מרבה זיין מיט די מתנות לאביונים, ווייל שאין שום שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים,

זאל מען עס רופן נאדווארנא בית מדרש? ס'רופן נאדווארנא בית מדרש? היינט בלי עין הרע לאדעם איז דא גאר אסאך נאדווארנא בתי מדרשים, אז אבער ער האט אויך געזאגט בסוף ימיו אז ווען ער זאל וויסן אין די יונגע יארן וואס פורים מיינט וואלט ער זיך וואלט ער זיך געדרייט די גאנצע צייט ארויס נעמען א שמייכל פון א אידן, ארויס נעמען א שמייכל ל ע ניט א שמח לב העניים ועם לולב עם אוהלים ניט מגשרים, דאס גייט צוזאמען מיטן קאפיטל אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך, ער זאגט דער שפת אמת א מורא'דיגע ווארט אויף דעם, ער זאגט אין די מגילה

מיט די נראה, ער זאגט דאך סתם סתם איז דער לשון, נראה שכל הדברים הנזכרים במגילה היה הכל לצורך הנס. וואס שטייט ובכל יום ויום מרדכי מתהלך? זאגט ער זה וזה גדול מאוד, שהיו כארבע וחמישה שנים מאז הילקח אסתר לאחשורוש, ומרדכי הצדיק הלך בכל יום ויום לידע שלומה, בעבור כי היתה יתומה, היא בצער התפיסה בבית הנוכרי. ובזכות זה זכו לנס, דאס איז באומרם אליו יום ויום שעל ידי שבכל יום ויום מתהלך זכו לזה לנצח את המן הרשע להכעיסו בכל יום ויום דאס האט געמאכט די תוקפו של נס דו פארשטייסט דאס איז די פורים זיך נאכפרעגן דארף מען נישט זיין קיין יתום ואלמנה מיטן בריסקער שיעור מיטן חזון איש שיעור צו א יתום ואלמנה דער גדר צובראכן הארץ ווער ווער נעבעך היינט נישט צובראכן דער זיך גענ איינער איינער ביי די חברים אין בית שמש ר' יוסף מאיר הייסט ער אבער עפעס א מעשה איז געווען, עפעס א אינטערעסאנטע מעשה איז געווען פאר אפאר יאר צוריק. עס איז דא עפעס א מנין אין בית שמש, וואס איז טאקע א מנין וואס מען האט, ווי מען האט פריער גערעדט פון מגילה ליינען, דארטן איז טאקע א מנין פון עובדים, ס'איז א גאר א געשמאקע מנין דארטן, א מגילה ליינען, ס'נעמט דארטן צייט, די דאווענען מיט די דאס, ס'נעמט דארטן, ער האט מיר דערציילט, ר' יוסף מאיר, עס איז געווען עפעס א פורים, ער איז געגאנגען אין מקווה פאר מגילה ליינען, איז ער געגאנגען אין מקווה ביי עפעס א אין עפעס א רעבישע בית מדרש וואס די רבי איז נישט געווען די רבי איז נישט געווען דאהי און ער גייט ארויס פון מקווה זאגט אים די רבי'נס זון אוי יוסף מאיר דו ביסט די אכטער דו ביסט די אכטער האט נישט קיין מנין דו ביסט די אכטער זאגט ס'איז אים נישט גוט געווארן איך גיי דא בלייבן מיט צען מענטשן האט דארטן א מנין ס'פלאקערט דארטן א מגילה וואס טוט מען דארטן אבער זיך דערמאנט בלשון הרמבם די עיקר מצוות היום יום

ס'איז געווען, זאגט א איידעם מיינער, וואס איז א אייניקל פון קלויזענבורגער, זאגט ער, די עולם האט געוואוסט, ער געדענקט וויאזוי דער קלויזענבורגער האט געדאווענט, און וואס א קולות וואס ער האט גערעדט, ס'איז געגאנגען דארטן, איינער האט אים, איך זאל אים יעצט נאכמאכן, רופט מען א פסיכיאטער גלייך, יא, איך זאל אים יעצט נאכמאכן, רופט מען גלייך א, איינער וואס איז, אבער פורים, קומט פורים וויל אים יעדער איינער נאכמאכן, יעדער איינער וויל אזוי דאווענען.

אז די עיקר חיוב פון משתה איז ווייל זאל זיין בשמחה שיהיה שרוי בשמחה, פארוואס? ויין ישמח לבב אנוש איז משמח, איז וואס איז? ווייל ומחמת שיהיה שרוי בשמחה, יהיה חדות השם מעוזו, וועט ער זיין פריי, איז ממילא ויתן תודות והלל להשם על הנס מתוך הרחבת הלב, די גאנצע ענין זאלסט זיין פרייליך, ממילא וועסטו קענען, וועט זיך קענען זיין א ריכטיגע תודות והלל, א מזמור לתודה, וועסט זיין אויפגערוימט אזוי מיט א שמחה, לכן. אין לו להשתכר יותר מדאי, ווייל שיתבלבל דעתו אז דו ווערסט אינגאנצן צומישט ולא יכיר בתוקף הנס כלל האסטו ח"ו פארהארגעט דעם גאנצן כוונה זאגט ער אויב דו ווערסט אינגאנצן צומישט האסטו דאך פארהארגעט דעם גאנצן כוונה ווייל די גאנצע כוונה איז קענען דאנקען מיט א אויפגעראמטקייט זאגט ער זהו שאמרו חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע זאגט ער אך עד ולא עד בכלל פארוואס שגדר חיוב השתיה בזה לבסומי איז נאר עד גבול דלא ידע שמן הגבול הזה והלאה הוא ביטול כוונת חכמים לבסומי זאגט ער נאך דעם גבול איז עס מבטל דעם לבסומי, ווייל די ווייל די גאנצע כוונה איז כדי שיתן הלל והודאה, דכיון שנתבלבל דעתו כל כך, היא פשיטא שאין בו דעת ותבונה לשבח ולפאר על תוקף הנס. פארשטייט? מ'דארף טרינקען! מ'דארף טרינקען, אבער מיט א טרינקען וואס עס קען דען זיין להודות, עס קען טאקע שפרינגען און טאנצן און פלינקן, און נישט און נישט אנדערע אראפנעמען פון דעת, פארשטייסט? עד דלא ידע. ווי זאגט דער אהבת ישראל עד דלא ידע ראשי תיבות ידע, מ'דארף אסאך וויסן ווי אזוי מ'מאכט דעם מ'מאכט די זאך. ער שרייבט דא שפעטער ביים המשך עפעס א שארפע לשון וואס מען מען קען עס אפילו נישט ארויסזאגן פון מויל, אלמלא ווען ס'גייט ארויס די ווערטער פונעם בית אפרים, פונעם גרויסן יד אפרים, מען האט נישט געקענט זאגן אזא ווארט. ער זאגט אז דער המשך נאך חייב איניש לבסומי בפוריא אין די גמרא, איז די מעשה פון רבה ורבי זירא, קם רבה שחטיה לרבי זירא. ולמחר אחייה, ווי מאכט זיך יעצט א מעשה? ווי אזוי ברענגט די גמרא די מעשה? איז דאך א מעשה לסתור, דאך א מעשה לסתור, האסט דאך פריער געזאגט א מעשה חייב איניש לבסומי בפוריא, גיב א קוק וואס ס'איז געשען פון פון דעם טרינקען. זאגט ער דאס איז דער פשט זאגט ער, לויט ווי עס איז אים נתפרש געווארן בחזיון לילה, אז עד דלא ידע מיינט נאר עד דלא ידע וואס עס איז נישט ווערן אינגאנצן צומישט, זאגט ער דאס זאגט די גמרא אז גיב א קוק וואס איז געשען ווען עס איז געווארן אינגאנצן, מען האט נישט קיין השגות, שווער ארויסצוזאגן, אבער אזוי שרייבט ער, לפי שלא נשמר מלעבור הגבול דערפאר בא לידי סכנה.

עיני ראו ולא זר, מיט יארן צוריק, ס'איז שוין מער א דרייסיג יאר צוריק, געווען ביי עפעס פורים ביי עפעס א שבע ברכות, א שבע ברכות, און איינער האט דארטן גערעדט און ער איז געווען גוט אנגעטרינקען, ער איז געווען אנגעטרינקען, און בקיצור, און ער האט גערעדט דארטן צום חתן, און וואס ער האט געמאכט פון דעם חתן, מען האט געזען אז ער דארף אים באצאלן אפאר חובות, מען האט געזען אז עפעס איז, וואס ער האט געמאכט דארט דער אייבערשטער זאל אפהיטן, איך בין שפעטער אריינגעגאנגען, ס'איז געווען בחדר בתוך חדר, בין דארטן געווען אין פלאץ, מען האט געטראפן דארטן דעם חתן, איז ער דארטן געוויינט, וואס ער האט דארטן געוויינט ער האט זיך נישט געקענט בארואיגן ער האט נישט געקענט צוריק קומען צו זיך יא ער איז צו מארגענס געלאפן איבערבעטן יא אבער ער האט געדארפט טרינקען פארשטייסט אפגעהארגעט דארטן א חתן און אכטונג מיט זהירות יעדע זאך מיט זהירות נעם נישט קיין הייליגע זאך די הייליגע זאך שפרינג און טאנץ אז מ'זאל זיי איך מ'זאל זיי משמח מענטשן און אזוי מיט משמח זיין מענטשן מיט מיט מיט שכל דעם עד דלא ידע מאכן מיט ידע ווי ער האט געזאגט עד דלא ידע ראשי תיבות ידע באזונדערס, און דער וואס ער כאפט אריין אזא פליק דארף זיך פרייען, מען שמועסט שטענדיג, יא? אבער דו זיי נישט מזכה דעם פליק, ווייל ער האט געזאגט א מורא'דיגע ווארט, אז די גמרא זאגט זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה, איר געדענקט וואס די גמרא זאגט, זכר את ושתי ואת אשר עשתה, פו, אז זי האט דארטן משעבד געווען בנות ישראל אין שבת דארטן, את אשר עשתה, דאס האט זי געמאכט, און דערפאר נגזר עליה.

און אוודאי פארשטייט זיך מען טרינקט ווי א איד, אוי וואס מען קען דעמאלטס אויספועל'ן, אוי וואסערע א ישועות, פורים שכל אדם מאריך בסעודתו מן השמים ימלאו שאלתו, אוי ווי מען קען עס אויספועל'ן, דאס איז דאך מאריכין לתוך הלילה דעם סעודה ווייל זיי ווייל עס זאל האבן משפיע זיין אויף א גאנץ יאר, די יאר איז דאך עס מיט שבת, שבת פורים אליין, פורים המשולש, מען ציט עס אריין, אסאך אידן זענען אויך פורס מפה, וויאזוי דו רופסט עס, פורס מפה, צו אהין, צו וואו, וואס דו מאכסט, אבער צו עס איז דאך איין שטיק פורים, ווייל יעדער, יעדער דרדקי דבי רב פארשטייט אז פורים פארמאכט מען נישט קיין טויערן, א שבת פארמאכט מען נישט קיין טויערן, א פורים איז דער מאור למלך איז אוודאי און אוודאי שבת, שבת ממשיך אויפן גרעסטן פארנעם. סאטמאר רב זכרונו לברכה אז ער האט אנגעהויבן צו טרינקען. ער האט אנגעהויבן צו טרינקען האט ער געזאגט אזוי, ער האט אנגעהויבן האט ער געזאגט אזוי, ער האט געזאגט אז רבי נפתלי ראפשיצער איז אמאל אנגעקומען אין א שטאט, און דער ערשטער בעלזער רב שר שלום איז דארטן געווען, און די עולם איז ארויסגעקומען מקבל פנים זיין, איז שר שלום אויך געווען ביים קבלת פנים, און עפעס א פשוט'ע מענטש איז צוגעקומען צו רבי נפתלי ראפשיצער און געזאגט, שטייט דאך אין חזל אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, נו זאל מיר דער רבי געבן א ברכת הדיוט.

די בהמה'שע פעל, די בהמה'שע הויט, גיט מען א כאפ א טרינק, אזוי, אזוי וועט זיין לייכטער אים שינדן די הויט, אבער נאכאמאל, אבער אכטונג געבן נישט שינדן יענעמ'ס הויט, רבותי, ווייל טאמער דו זעסט אז סיי ווער הייבט אן צו ווערן אזוי מוגבל, איז בארואיג זיך, זיי נישט די בהמה אליינס נישט דארט. בתוך הלילה, בתוך הלילה, די גאנצע געדאנק, צו מאכן לעכטיג אז עס זיין א מכרסם,

דער חיזוק גיב א קוק ס'איז נישט געווען ערגער פון איר, דעמאלטס איז נישט געווען קיין בית היתומים, ס'איז געווען א טאטע א מאמע נישטא, און ס'איז געווען די ערגסטע מצב, און זי איז געווארן די גרעסטע אויף די וועלט, זי האט געראטעוועט גאנץ כלל ישראל, ווי איינער איז מסביר דער שפתי חכמים איז טייטש אסתר סוף כל הניסים רצונו לומר, כשאדם מגיע שאין עוד מקום שיעשה לו נס, זעט אויס עק וועלט זעט שוין נישט אויס קיין מקום ווי ווערן א נס, דערמאן זיך פון אסתר אסתר נעכטס וועט זיין א נס, ביי אסתר איז געווען ערגער אסתר סוף כל הניסים, דער בורא כל עולמים זאל זיך מרחם זיין.